א גוטן ערב שבת קודש, פרשת אמור, אמור ואמרת להזהיר גדולים על הקטנים מען דארף ווארענען די גרויסע זיי זאלן וואטשן די קליינע. אונז האמיר מוחה געווען מורא'דיג שטארק קעגן דעם וואס מען האט זיך געטראפן מיטן פויפ. און מען האט נאך צוגעזינגען אורך ימים אשביעהו. עניוועי, דער ליובאוויטשער רבי האט מורא'דיג געהאקט לעצטע, מיט אפאר יאר צוריק ווען מען האט זיך געטראפן מיטן פויפ, נאך פארדעם און נאכדעם איז דא איינער ר' דוב בער פינסן, ער איז אויך געווען פון די וואס זענען דארט געווען, און ער האט געשריבן א לעטער אוו עקספלענעטארי ענד אפאלעדזשי, ער טוט אפאלעדזשייזן פאר כלל ישראל פאר דעם חילול השם וואס ער האט געמאכט, ס'טייטש אזוי, דער אב ובנו, דער צבי גלאק מיטן טאטן, דעי האבן נישט אפאלעדזשייזד. דער ליבאוויטשער האט אפאלאדזשייזט, הערסט? און אונז האבן מיר געזאגט זיי זענען די שגץ. יעצט למעשה דו קוקסט גוט אין אפאלאדזשי לעטער שטייט אז דאס איז געווען א פרייוועט זאך אין זיין אפיס און סאמהאו האט עס ארויסגעסליפט, סאיז סאמהאו זענען געקומען זינגערס מיט מיוזישענס, כ'וויל דיר עפעס זאגן דו ליבאוויטשער, הער אויף מיט די באלאוני, קום ארויס כ'האב געטון אן עוולה שאין כמוהו און פארטיג. ער הייבט שוין אן אז ס'האט נישט געדארפט זיין א פאבליק אישו, געדארפט זיין א פרייוועט זאך, און כ'וויל דיך פרעגן, אין פרייוועט מעג מען יא טון אזא זאך? ס'איז אנבעליוועבל. באט דאס ווייזט אז מ'רעדט קומט מען אן. זיי האבן אלץ געטענה'ט מ'דארף נישט רעדן, מ'דארף נישט אהער, מ'דארף נישט אהין. אז מ'רעדט קומט מען אן. בקיצור כלל ישראל מעג זיך שעמען דאס איז געווען א בלוטיגע זאך אין אידישע היסטערי. זיי האבן געהארגעט אלע אידן. יארן לאנג האט מען געליטן פון זיי באלד צוויי טויזנט יאר רוים איז געווען אפילו די חזל האבן געציטערט פאר זיי און דא גייט מען מאכן מיט זיי א גאנצן יד אחת נאר דאס שטייט אין פסוק. מען האט געזען כי לא יכול לו עשיו קען נישט בייקומען יעקב וישקהו האט ער אים געגעבן א קיש דאס הייסט אויף ענגליש די קיס אוו דעט האט מען אים אריין גענומען און ממילא האט זיך דער איד געפילט גוט איז ער געווארן זיין פרענד אונז זעמיר זייערע פרענד זיי האבן דאך אונז אויסגעבליטיגט ביי די צווייטע וועלט מלחמה האט מען געקענט אפשטעלן אז מען זאל נישט הרג'ען אזוי פיל אידן מ'איז געגאנגען צו די קירכע די קירכע האט זיך נישט געמאכט וויסענדיג זי האט געהאט א דאגה אז מען הרג'עט אידן האט דאך דאס געוואלט. אין יעדן קליינעם שטעטל איז געווען א גלח וואס האט פיינט געהאט אידן, און האט געזען כסדר אז ס'זאל זיין גזירות רעות אויף אידן. שקויעך ראביי גלאק מיט דיין זון מיט די אלע וואס זענען דארטן געווען, ווי ריעלי אר הערט. יעצט דער עולם פארט אויף מירון, ס'איז זייער א שיינע זאך, איך מאך עס נישט אוועק, איך בין אויכעט פון די מענטשן וואס האבן ליב מירון, אבער איך זאג ענק נאכאמאל אז עטס נעמטס מיט קינדער צו אפילו צלאטס טינעידזשער גערלס אז זיי זאלן גיין, זאלט איר וויסן ס'איז צרות. פאר צוויי יאר איז געווען עטליכע פרעגנענסיס, ס'איז געווען פרויען וואס זענען געווארן אסירות לבעליהן, מען האט גע'פסק'נט אז זיי טארן נישט צוריק גיין צו זייערע מענער, ס'איז דא איינער וואס האט געגעבן בירט, ס'איז די זנות פון די וועלט איז דארטן, ס'איז אסאך מענטשן, מען שטופט זיך. כ'קען נישט צוגיין צו א מיידל און אנכאפן אירע דדים, מען וועט דיך פירן אין דזשעיל, שטופט זיך אויפן בארג אראפ און מען פארט מיטן עולם, ממילא ביסטו גארנישט שולדיג, סאו מען דארף וואטשן די קינדער, נו, כ'האב עס שוין געזאגט אסאך מאל, איך מאך עס בקיצור, מען דארף וואטשן אז מען זאל נישט שטיין לעבן פייער ווייל ס'קען אויספלאצן, עטס געדענקטס מיט יארן צוריק האט אין קרית יואל אויסגעפלאצט א שוועבל, ס'האט אפגעהאקט א בחור א האנט. און ס'איז געווען יעצט אויכעט אין בני ברק איז דא א פיקטשער ווי א בחור איז פארברענט געווארן, מען האט געמאכט אזא פייער און די בחור איז ממש אינגאנצן פארברענט, און מען האט ענק אויך אנגעזאגט אז ווען מען פארברענט די חמץ זאל מען נישט אריינווארפן די סעלפאונס, טאקע מורא'דיגע זאך אויסצומעקן די סעלפאונס פון די וועלט, נאר איך האף אז יענער גייט קויפן א נייערע ווערזשן נאכדעם, ווייל די שטותים וואס מען רעדט איין מען מוז עס אריינווארפן ווען ס'האט א געוויסע בעטערי קען עס אנהייבן צו עקספלאדירן אין פנים. יעצט וועגן די הכשרים, כ'האב ענק געזאגט, מיר האט דערציילט מירונ'ער רעבעצן אליינס מיט דרייסיג יאר צוריק אז זי פלעגט ארבעטן אין די קאך ביי די הכנסת אורחים פערלמוטער און זי האט געזאגט מ'האט דארט געברענגט טשיקנס פון אזאלעכע קיבוצים וואס מ'נוצט עס בכלל נישט ביי היימישע, זי ווייסט נישט צו ס'איז געווען גע'שחט'ן, זי האט געפרעגט איר מאן האט איר מאן געזאגט. איר מאן איז מירונ'ער רב האט ער געזאגט גיי ארויס פון דארט, כ'וויל נישט זאלסט קאכן אין די קאך, יעדע גארבידזש וואס איז דא ערגעץ אין א קיבוץ איז גרייט מען אן אויף מירון לג בעומר ווייל מען געט דאך אומזינסט צו עסן, די עסקנים זענען שוין דא, כ'האב שוין געזען דעם שטיצער מיט יענעם שטיצער, ס'איז איינער זישע שטיצער, ער פלעגט איינרעדן פאר הערשל וועבער אז ס'קאסט אים פֿינף און זיבעציק טויזנט דאלער איך געדענק נישט וויפיל עפעס אזא גרויסע נאמבער א יאר די קאפי אין מירון, און איך בין דאך געווען א מירונער איך פלעג דאך פארן כסדר ביז כ'האב געהאט מיינע צרות פלעג איך דאך פארן כסדר אויף מירון, ווען איז דען געווען א שבת וואס איך בין נישט געווען אין מירון אז איך בין געווען אין ארץ ישראל, ווען איז דען געווען א דאווענען פון שחרית עס זאל נישט זיין אין מירון ווען איך בין געווען אין ארץ ישראל, ס'איז קיינמאל נישט געווען קיין קאווע, ראש חודש פלעגט מען געבן קאווע, האב איך געזאגט הערשל'ן בקיצור אויב ראש חודש קאווע קאסט פֿינף און זיבעציק טויזנט צו וויפיל א יאר דעמאלטס איז עס א גוט געשעפט, עניוועי הערשל האט עס נאכגעטשעקט, ער האט געשיקט זיינע בלשים, און ער איז געוואויר געווארן ס'איז אלעס פול אוו בעלאוני, פול אוו גניבה, פול אוו גזילה. מיר האט דערציילט איינער וואס ער דרייווט פאר שטיצער האט ער מיר געזאגט ער האט אויפגעפיקט אין אזא קיבוץ פלייש וואס ער וואלט עס נישט געגעסן. עניוועי דאס איז וואס דא גייט פאר. מען דארף זייער וואטשן. ס'איז א גרויסע הילולא. ר' שמעון פריידט זיך זייער מיט אונז. אבער נישט אז מ'טוט אנעסן דעם עולם מיט נבילות וטריפות. יעצט, ס'איז דא א מורא'דיגע זאך וואס איז יעצט געשען אז. ס'איז דא א געשעפט, א סטאר אין ארץ ישראל וואס הייסט עידית. און זיי האבן געעפנט פעקלעך געפרוירענע קארפ פיש וואס עס האט געהאט א הכשר פון חוג חתם סופר אין פתח תקוה, און זיי האבן באמערקט אז ס'טויג עפעס נישט, דאס זעט נישט אויס ווי די נארמאלע פיש, איז זענען געגאנגען מען האט גערופן די משגיחים, מען האט גערופן די אויבער משגיחים, בקיצור ביז מען איז געקומען דערצו אז דאס איז נישט קיין כשר'ער פיש און דאס איז געווען די.

ווען זיין ווייב, זיין מאמע איז געווען אן אלמנה, און ס'איז געקומען דער משגיח פון חוג חתם סופר, דאס איז געווען דער רב אליינס, און ער האט געוואלט מיט איר אויסגיין, ווייל זי איז געווען אן אלמנה פון א רב, און ער איז געווען א רב, און מ'האט זיי האבן גערעדט. פרעגט זי אים, ווי כשר איז דער חתם סופר, חוג חתם סופר? האט ער געזאגט, איך אליינס עס נישט דערפון. האט זי געזאגט, גייט ארויס פון מיין שטוב, און איך וויל אייך נישט נעמען פאר א מאן. אז איר עסט נישט פון אייער הכשר, איז דער פשט אז איר זענט מכשיל כלל ישראל, איך וויל פון אייך נישט וויסן, דאס איז שוין געווען דער רב פון חתם סופר פסח תקוה. שטעל דיר פאר וואס דא גייט פאר. עניוועי, די. חתם סופר פסח תקוה. האט געגעבן א הכשר אויף דעם. יעצט מיט אפאר יאר צוריק איז געווען א פרשה מיט די חוג חתם סופר פסח תקוה אז זיי האבן געגעבן הכשר אויף אזאלכע שאכטעלעך פון פיש. זיי האבן געגעבן א הכשר אויף כשר'ע פיש און כשר'ע פיש, און למעשה אונטער די כשר'ע לעיבל, ווען מ'האט אראפגענומען די כשר'ע לעיבל איז ארויפגעקומען א גוי'אישע לעיבל אז דאס איז גאר שרימפ, דאס איז א טרייפענע פיש. ס'איז דא איינער הרב יהודה בערגער, איר זעהט זיי זוכן די רבנים, כ'גיי יעצט ביי די רבנות א גאנצע אסיפה האט איינער אנגעטראגן אז מ'זאל אויף אלע סטארס ארויפלייגן ווידיאוס, מעגאל סגור, ממילא דארף מען נישט קיין משגיחים, ס'דא פינף אהאלב טויזענט משגיחים. האבן זיי געטענהט ביסט משוגע, מעגאל סגור זעהסטו נאר וואס יענער וויל דו זאלסט זעהן, דו זעהסט נישט אלעס, די סוף איז געווען אז מהאט עס אוקעיט אז סגייט יא זיין אזוי די הכשר במילא עט ווערן ביליגער אלעס. און רב לאו ער איז דער הויפט רב ער וויל עס טאקע אזוי איינפירן, און די משגיחים טענה'ן לאידך גיסא אז ווען סזאל נישט זיין קיין למעשה בפועל ממש משגיחים וואלט מען נישט געכאפט די אלע זאכן. ס'איז צרות. איז דער איד די בערגער? איז דארט געווען און ער איז דארטן ביי די רבנות ביי מטה יהודה און ער איז באלעבאס אויף די אלע משגיחים אויף כשרות מען זאל בודק זיין ער האט משגיחים אונטער זיך און אלעס. עטס געדענקטס אוואדע דא איז געווען אויכעט די זעלבע אונז האמיר אויך קענס סארדינס האט איינער אמאל געטראפן עפעס א אנדערע מין פיש וואס איז געווען געמארקט סאיז געווען מיט אביסל טאמעיטא דזשוס און למעשה איז געווען קרעב אויסגעמישט, ס'מישט זיך אויס איבעראל, איז אויסער דעם וואס מ'דארף וואטשן וואס מ'עסט ווען מ'עפנט א קען דארף מען קוקן וויאזוי ס'זעהט אויס, און יעצט ביי ר' שמעונ'ען גייט עס זיין א מחיה, אלע דזשאנק און גארבידזש, אזוי ווי ביי אונז דא צוויי מאל א יאר וואס אלע דזשאנק און גארבידזש גייט אדורך, דאס איז ווען מ'טיילט פעקלעך אויף פסח און אויכעט אין ארץ ישראל פאר ראש השנה, איז די זעלבע איז דא אויכעט, די זעלבע איז דא אז. אין מירון איז א דאמפינג פלאץ, סאו אז דו ווילסט ברענג דיר מיט א סענדוויטש, קויף נישט דארטן גארנישט, עס נישט דארט גארנישט, אלעס וואס מען געט דארט צו עסן און צו טרינקען איז פול מיט שאלות. יעצט איז דא נאך א זאך, עס איז דא די אלע נייע אידישע שטעט, איינס הייסט ביתר, איינס הייסט מודיעין, ס'איז אלס אידישע שטעט, מודיעין עלית איז זייער א אידישע שטאט, דאס הייסט די דריטע שטאט פון פעדעפיליע.

מען זעט א שיינע פיקטשער ווי דארט ווערט עס אנגעוואקסן, סאו אז עטס פארטס דארטן, כ'וואלט געוואלט זייער שטארק אז מען זאל זייער וואטשן אויף די קינדער און מען זאל וואטשן אויף זיך, איך האלט אז א איד פון פופציג איז פונקט אזוי עלול פאר זנות און פאר סמים פונקט ווי א קינד, סאו זאל די ווייב מיטפארן און זיין מיט אים די גאנצע צייט, און זאלן זיך אויסזאגן די פאר קאפיטלעך תהלים אין מירון, אפטאנצן דעם בר יוחאי, ענד געט אוט אוו דער, ווייל מירון איז היינט פון די העד העד. פלעצער ווי מען פארקויפט סם, דו זעסט די אלע נ, נח, נחמן, מאומן, די אלע זענען דאך אנגעדראגט ווען זיי טאנצן, זעהטס דען נישט? יעצט, ס'איז דא אין די. ס'איז דא א צייטונג דרייט זיך ארום מצות השבת אבידה, דארט דא אומזינסט נעמט מען אן עדס, שרייבט אריין א פרוי אזוי, אז זי האט געטראפן א פרוי, א לעידיס בלעק

לג בעומר, זיך צו אינדזשויען, ס'דא, איך וויל נישט זאגן די אלע נעמען, אבער זיי, בקיצור, זיי קומען אויכעט דארטן אז ס'זאל זיין פרייליך, שטייסט? אויב ס'וועט נישט זיין קיין פרויען וועט דאך נישט זיין פרייליך. יעצט כ'וויל נאכאמאל בעטן, ס'איז געפארן א גרויסער עולם אויף לאנדאן, אין לאנדאן האב איך געהאט א פרשה אז כ'האב געטראפן יונגעלייט, כ'מיין מ'האט מיר געזאגט, א יונגערמאן וואס איז קראנק געווארן אויף הערפיס, און ער האט מיר געזאגט אז דארטן דרייען זיך אין די, ס'איז דא געי בעטס אין גאנץ לאנדאן, און מ'דארף זייער אבאכט געבן דער בעלזער איז געפארן דארטן, ער טראגט דארט אהין טויזענטער מענטשן. זיי האבן ארויסגעגעבן הודעות נחוצות לקראת הנסיעה, נאמבער אַכט איז אין להסתובב בשטחים פרטיים או במקומות אפלים שאין ראויים וד"ל, וד"ל, ס'איז נישט גענוג וד"ל, שרייב ארויס ווייל ס'קומט ארויס זנות.

געזאגט, פסח שני, איז פאר מענטשן וואס זענען געווען בדרך רחוקה, וואס זענען אין אביסל א ווייטן וועג. בקיצור. פסח שני דארף מען זיך אומקוקן אויף די אלע בחורים וואס זענען ארויס נעבעך אויף א ווייטן וועג, ס'איז נישט דא כמעט פון איין קרייז חסידישע בני תורה ליטווישע וואס ס'איז נישט דא נעבעך, אין בית אשר אין שם מת, ס'איז ממש א געוואלדיגע פראבלעם, און ס'שטייט אז אונז זעמיר געווען אויף א ווייטן וועג, מ'האט זיך נישט געקענט מטהר זיין פון טומאת מת. רבותי מ'האמער באגראבן דאס יאר. איך ווייס אפילו נישט די נאמבער שוין וויפיל ס'האלט שוין, פאריאר האט עס געהאלטן אין די פֿינף און זיבעציק אכציג, מ'האלט מיר אין איין באגראבן טומאת מת, מ'באגראבט די בחורים נעבעך. און די מיידלעך און קיינער קוקט זיך נישט אום. כ'וויל ענק זאגן א זאך, עטס זאלטס וויסן. איים גאנא ספעל איט אוט לאוד. כ'האב געזאגט יעצט א דרשה אין ענגלאנד וועגן אלע גבירים וואס זענען ווערן זייער שנעל שטארבן זיי אוועק. האב איך געזאגט דאס איז וועגן די מקווה'ס ווייל די פרויען זענען זיך מורא'דיג מצער ווען זיי דארפן גיין אין מקווה.

געזאגט אז אפילו מען דארף צאלן אסאך געלט מען זאל מאכן ספעציעלע מוסדות פאר מענטשן וואס זיי קענען נישט מיטהאלטן מיט די תורה, איז מורא'דיג וויכטיג אז מען זאל דאס טון, אונז דארף מיר האבן עסקנים נישט רבנים, די רבנים זאלן אלע גיין אין דר'ערד, זיי האבן אונז פארפירט אלע יארן, אונז דארף מיר האבן ערנסטע עסקנים וואס מען זאל זען אז מען זאל. אויפהייבן אביסל די בחורים מיט די מיידלעך, און געלט איז דא, אמעריקא האט גענוג געלט פאר די אלע זאכן, די רבנים פלעגן עס גנב'נען און נוצן פאר זיך, אונז דארף מיר אליין צוזאמשטעלן עסקנים וואס זענען אויך געליטענע און זיי ווייסן וואס דאס הייסט צו פארלירן קינדער ביים לעבצייט, און דאס איז דער גאנצער פסח שני, מען זאל די פארגעסענע נשמות, די וואס וואנדערן נעבעך ארום און ארום, די זאל מען צוריק ברענגען, און דעמאלטס עמיר באמת קענען צוגיין נאכדעם צו ר' שמעונ'ען. ווייל אן אט דעם עט'ס זיין זייער שווער. איך וויל ענק זאגן, כ'האב געזאגט פריער אז דער ליבאוויטשער האט צוריק געצויגן ווייל מען האט אים זייער שטארק פארדאמט, איז כ'האב אויפגעזוכט פונעם ליבאוויטשער רעבן א שיחה ווי ער רעדט דעמאלטס ווען מען האט זיך געטראפן מיטן פויפסט מיט אסאך יארן צוריק, מען האט אויך געמאכט א פרסום, איך וויל אז דער עולם זאל עס הערן, דאס איז שוין געווען דער רבי וואס אונז האמיר אפגעלאכט און מען האט געזאגט ער טויג נישט, יעצט הערט אויס א שיחה פון אים.
דער דבר מבהיל וואס האט געטראפן דווקא בשנה אחרונה, אז מען רעדט בשם עם ישראל און מען טוט עניינים בשם עם ישראל וואס זיי זענען מבהיל ממש, און מען איז מדייק, אז ניט מען רעדט דאס אלס א איש פרטי, נאר מען רעדט דאס דווקא אלס מנהיגים בישראל, און מיט וואס פארבינדט מען דאס? מיט עניינים וואס זיי זענען פארבונדן מיט עבודה זרה רחמנא ליצלן, פון די ג' עניינים וואס אל יעבור אף על פי וואס דאס איז פארבונדן מיט היפך החיים, און אף על פי כן, און מען מאכט דערפון א פירסום הכי גדול, און מען מאכט מדגיש בזה אז מען זאל וויסן זיין אז דורך דערויף האט מען מציל געווען כבוד ישראל, און דורך דערויף וועט מען ברענגען א טובה צו אידן כל הימים עד סוף כל הדורות, און ולא דו מי האט היגע וואס זיי האבן אויפגעטון אט א דעם ענין על ידי פגישה האמורה והמפורסמת.

בפרט נאך אז דערנאך קומט מען קומט מען ארויס און מען בארימט זיך דערמיט און מען מאכט דערפון א הישג וואס איז נוגע צו כלל ישראל, און אז ס'איז גאר קיינמאל נישט געווען אזא מין אויפטו צווישן אידן, און דער אויפטו איז ווי מען האט געפרעגט, אנדערע האבן געפרעגט בפרט מען געפינט נישט אז מוסולמענער זאלן אזוי נאכלויפן. מען געפינט ניט אז בודיסטן זאלן אים אזוי נאכלויפן, מען געפינט אפילו ניט צו נוצרים וואס זיי זיינען ניט פון זיין שיטה, אז זיי זאלן אים אזוי נאכלויפן ווי אט די זאלן אים זיינען נאכגעלאפן. ואין פוצה פה ומצפצף, ס'דא א קול ענות חלושה. וואס איז געווען א מחאה וואס איז אינגאנצן איז דערנאך פארווישט און מ'האט שוין פארגעסן אויף איר, במילא איז דאך פארשטאנדיג אז עוד ידם נטויה ומי יודע וויבאלד א מי שיש לו מנה רוצה מאתיים איז דאך נישט נאר אין עניינים פון געלט אדער כבוד וואס ברענגט עניינים טובים. נאר דאס איז א טבע בני אדם, אז בשעת מען דערגרייכט א מנה וויל מען מאתיים, און בשעת מען דערגרייכט מאתיים וויל מען נישט שלש מאות מיט א מנה מער, נאר כפליים, צוויי מאל אזויפיל וויפיל ער האט שוין מזומן, און מי יאמר להם מה תעשה, און ווי מען זעט זיך אז בשעת דערנאך ווערט די זאך אפגעטון. און מען מאכט דערנאך מחאות וכו' וכו', איז ווי די גמרא זאגט אז ס'איז דא כמה וכמה וואס זיי זיינען בשעת פון דער מודעה, אבער כמה וכמה וואס זיי ווייסן נישט און זיינען נישט געווען בשעת דער מודעה, ווייסן זיי מער נישט פון דעם דבר אסור דבר בלתי רצוי, אף על פי וואס פלוני בן פלוני האט אויף דערויף א הסברה און א תירוץ. אבער על כל פנים אן אמתלא, אמת לא, אז דאס איז געווען א ענין וואס נישט דאס האט ער געמיינט און נישט דאס האט ער געטראכט, איי אט דאס וואס די וועלט טייטשט וואס אנדערש און ער שטופט אז מען זאל טייטשן אזוי און מען זאל שרייבן וועגן אים אזוי וכו' וכו', איז דאס א בלינד גיט ער אויכעט א מודעה אויף דערויף אויכעט אויף דבריו אלו גם כן. וכמדובר די איינציגע עצה וואס אפשר וועט דאס העלפן אז על כל פנים מכאן ולהבא איז אט א די וואס קענען רעדן בלשון התורה ובתוכן פון תורה און ס'עט זיין אל יבוש מפני המלעיג און מ'עט מאכן דעם גאנצן שטורעם בנוגע צו אלע מענשטן אין דעם צד החיובי שבדבר, אז מען זאל וויסן זיין וואס אידישקייט איז, און מען האט נישט וואס צו נתפעל ווערן אתם המעט מכל העמים, איז אבינו שבשמים מיר האבן דעם אב זקן שבשמים, און מיר זיינען אן עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. און דערפאר וואס מ'איז אן עם אחד ודתיהם שונות, דווקא אט דאס האט זיי מציל געווען פון כל עניינים בלתי רצויים, און די וואס רירן אן רחמנא ליצלן אין ודתיהם שונות מכל עם, וואס דאס האט מען געוואוסט סיי ווי סיי נארט מען נישט אפ די גוים, ס'מער נישט וואס מ'נארט אפ זיך אליין. און כידוע דער פתגם פון דעם רבי מהר"ש נ"ע, וואס איז דער קונץ אז מ'מאכט זיך אליין.
דאס איז געווען דער איד וואס אונז האמיר געלאכט פון אים און געמאכט חוזק. הערט א דרשה וואס ער זאגט, און הערט ווי ווייט ער פארדאמט דאס האב מ'האט זיך געטראפן מיטן פויבסט. ס'האט אנגעהויבן אריינצוקומען די טעלעפאנים פון ענגלאנד פון איבעראל און זאגן זיי מ'האט אין אלע שולן גערעדט אז ר' נחום איז גערעכט, פרויען קומען אהיים צווייע דרייע, ס'דא גרויסע פראבלעמען, סאו טראכט מען יעצט וויאזוי מ'זאל טון צו פארבעסערן די מצב, און דאס איז זייער גוט. יעצט לאמיר צו צעלייגן די זאך, דער בעלזער האט געבויעט דארט א בילדינג פאר פֿערצן מיליאן פאונד צו וויפיל, ס'האבן צאמגענומען פשוטע ארעמע אינגעלייט, איך וויל פרעגן א זאך, א וועדינג האל איז וויכטיגער ווי א מקווה? דאס איז ווען געווען מורא'דיג וויכטיג ס'זאל זיין א חתונה זאל, און וואס איז מיט א מקווה? דאס פעלט נישט אויס? דאס הייסט סענס אוו פריאריטי. יעצט כ'הער זאגן אז זיי ווילן יעצט נעמען די פאליען מקווה און מ'זאל דאס פאררעכטן. יעצט לעצטע מאל ווען מ'האט פארראכטן די מקווה מיט יארן צוריק איז ארויסגעקומען א סיריעס קרייסיס.

צוואנציג דרייסיג יאר טוהן אין מקווה'ס און זעהן וואו די פראבלעמס זענען און מען דארף רעדן מיט די פרויען וואס זיי נוצן די מקווה'ס סא עס גייט ענק נישט דאס יעצט אויסלערנען מען דארף אנהייבן צו מאכן א געהעריגן סיסטעם מען זאל צאם נעמען געלט מען דארף נישט מיליאנען כ'האב ענק געזאגט א קליינע בילדינג קויפט מען אפ מען ווארפט עס אראפ און מען בויט אויף א קליינע מקווה נאכדעם נאך איינס און נאך איינס און נאכדעם ריפורבישט מען די אלטע מקווה'ס סא יעצט לאמיר גיין ווייטער כ'האב אבער הנאה ברוך השם מ'האט אויסגעהערט וואס איך זאג. ס'האט מיר געזאגט א גרויסער רב פון לאנדאן, ס'איז נישט געווען איין שול און איין מנין וואס מ'האט נישט גערעדט פון אייער האטליין און געזאגט אז איר זענט משוגע, איר זענט א ליגנער, איר זענט אין חרם, ס'האט קיינעם נישט אינטערעסירט. מ'האט געהערט אן אנדערע שפראך, ער איז גערעכט, מיין ווייב קומט אויך אהיים צווייע, מיין ווייב קומט אויך אהיים, מיין ווייב דארף ווארטן דריי שעה, ס'איז מאחר די טבילות, זייער אסאך מאל איז מען מאחר די טבילות, ס'איז א שעים לאנדאן. shame on you. יעצט כ'האב געוואלט זאגן, אונז לעבן מיר אין אזאלעכע געפערליכע צייטן וואס יעדער וויל אונז אומברענגען, און מען דארף לערנען די קינדער וועגן סעיפטי, מען זאל נישט ארויס גיין אליינס, מען זאל גיין נאר אפאר מיידלעך אפאר בחורים אינאיינעם, און מען דארף אויסלערנען דעם עולם אז יעדער אראבער האט אונז פיינט און ער וויל אונז הרג'נען, און יעדער גוי. יעצט די פאני זאך איז, כ'האב גערעדט די וואך אן עמורדזשענסי וועגן די מקווה'ס אין לאנדאן, און איך האב געזאגט דער אייבערשטער נעמט צו אדער די געלט פון די גבירים אדער די גבירים פון דעם געלט, יעצט אינטערעסאנט אז דעם נעקסטן טאג איז געווען א מורא'דיגע ווידיאו און איך וויל רעדן דערפון ווייל מען דארף זיך ארויסלערנען דערפון, ס'איז דא א ווידיאו ווי אין סטענפארד היל שטייט אן אראבער צו א גוי איך ווייס נישט פונקטליך מיט א האק פון וואס מ'האקט פלייש, ער האט עס אנגערופן א מיעט קליווער, און ער האט אויכעט א לאנגע מעסער, און ער שטייט דארטן אין סטענפארד היל און ער סטראשעט אז ער גייט הרג'נען די אידן, איז דאס איז דער פשט אז ס'איז פראבלעמען אין די גאס. יעצט לאמיר גיין ווייטער, די נעקסטע ווידיאו איז דא ווי ער דרייט זיך ממש אפן אין די גאס מיט די צוויי מעסערס, אין די רעכטע האנט האט ער דעם האק, פון די פלייש, אין די לינקע האנט א לאנגע מעסער און ער גייט צו א סטאר און ער וויל דארטן ווי מען זאגט אנמאכן א חורבן, יעצט די אינטערעסאנטע זאך פון דעם ווידיאו איז, ס'איז דא א מיידל וואס זי גייט דארטן און זי זעט ווי ער שטייט און דער גוי לאזט נישט אריין ביי די טיר און ער ציט ארויס די מעסער און דאס נארישע מיידל גייט ווייטער, שי דאזענט איווען פעי עטענשען אז דא איז א פראבלעם, און שטעל דיר פאר, סוף כל סוף האט זי געזען אז ס'איז צרות. איז זי געגאנגען א האלבן בלאק אוועק און זי איז צוריק געקומען. נאכדעם איז דא א חסידישער אינגערמאן מיט א סאטמארן ביבער היט ווי ער שטופט זיך דארטן אריינצוגיין. דו פארשטייסט נישט אז דער מענטש קען זיין דראנק און פארדראגט. נאכדעם איז געגאנגען דער גוי און ער הייבט אן נאכצולויפן די חברה. דעמאלטס הייבן זיי אן אוועקצולויפן. יעצט ער קען שנעלער לויפן פון דיר און ער האט א געווער אויף זיך, ער קען דיך דערשטעכן. ער קען דיך אריינשטעקן די מעסער און דו ביסט א טויטער חלילה, און דאס איז וואס מען דארף אויסלערנען דעם עולם, דאונט פיל סאו סעקיור, יו אר נאט, און איך בעט נאכאמאל דעם עולם, די מקוואות מוזן זיין פאראכטן, מען מוז בויען נאך אפאר מקוואות, און מען טאר נישט לאזן אז פרויען זאלן ווארטן צו גיין אין די מקווה שעות, און מען דארף האבן כשר'ע מקוואות. געזאגט. און נישט דעם לינקן שטיוול פאדווא ווער האט מיר געזאגט איך זאל מאכן א מקווה אמבטי גדולה וכקהלה בטלש, ער וועט שוין נאכדעם זארגן וויאזוי מ'טוט עס פארעכטן די שייגעץ טמא דו, דו געסט דאך אלע יארן טרייפע פלייש אויך צו עסן, כ'האב געהאט אמאל אויפן האטליין ווען מ'האט אריינגעברענגט טרייפע פלייש אויף לאנדאן און זיי האבן גארנישט געזאגט די כדתיא איז די אלע זאכן. איז ווערי ווערי סיריעס און דאונט טעיק איט פאר לייט, נעמטס עס אן ווערי סיריעס. דער סערעדע רבי איז געווען שבת אין מאנסי און ער האט באקומען אן עליה דארטן ביי די ערבות, און אינטערעסאנט ער האט געכאפט אז ס'איז געווען א טעות, ס'איז געווען עפעס א טעות מיט די ווערטער דארטן ביי די פרשה סתימה, עפעס א טעות איז געווען, אינטערעסאנט א מענטש זאל דאס כאפן בשעת ער איז עולה, זייער אינטערעסאנט. נאך שבת האט מען זיך צוזאמגעזעצט כעלעמער קהל. דאס הייסט מ'האט אראפגענומען די ספר תורה און מ'האט עס געטוישט פאר אן אנדערע. נאך שבת האט זיך צוזאמגעזעצט דער כעלעמער קהל און געפרעגט אונז האמיר דאך באצאלט פאר דעם קאמפיוטער אז ס'זאל בודק זיין די ספר תורה און פארוואס האט עס נישט געכאפט דעם טעות. האט זיך איינער פון די כעלעמער קהל אנגערופן אין מאנסי דו פארשטייסט נישט פארוואס? זאגט ער דו פארשטייסט נישט? זאגט ער ווייל ביי די ערבות האט מען דאך געלייגט א פילטער און אז מ'האט געלייגט א פילטער האט דער קאמפיוטער נישט געארבעט. ליצנות, וויזשניצע חברה, עניוועי. אין סקווער איז מען אינגאנצן אויף, דער רבי ברוך השם איז אהיים געקומען, דער רשע, דער מנוול, דער טמא'ניק, איז ברוך השם אהיים געקומען, ער האט געהארגעט הונדערטער מענטשן, געהייסן פארברענען מענטשן, דער רשע, דער דר'ערטליגער איז אהיים געקומען, ס'איז א גאנצע שמחה. אוי יא! יעצט זיי זאגן ער געהאט א סלייט סטראוק, יעצט געווענליך אז מ'האט ס'דא א חילוק צו מ'האט עס אויף די רעכטע זייט צו אויף די לינקע זייט, סאו די גאס וויל וויסן ער האט עס געהאט אויף די מענער זייט צו אויף די פרויען זייט. דער רשע איז אהיים געקומען. עניוועי. ס'גייט ארום א קליפ וואס איז ממש מיינד באגלינג, ס'איז דא דארטן צבי גלאק מיט זיין טאטן מיט א ספאדיק מיט א גלח פויפ צלם און. און זיי טאנצן פארן אורך ימים אשביעהו ואראהו בישועתי. יעצט פארשטייט עטס שוין פארוואס מען לערנט מיט די קינדער אז ס'איז דא צוויי וועגן וויאזוי ס'איז געווען חס ושלום בריאת העולם. אונז זעמער א שטיק גלחים. דער פון אגודת ישראל, דער צוויבל, האט זיך פאטאגראפירט ווי ער זיצט אינאיינעם מיטן בישאפ פון כ'ווייס ניו יארק מיט א גאלדענעם צלם, און אונז שעמען זיך נישט צו זיצן אינאיינעם און רעדן. וואס איז נעבעך געווארן פון כלל ישראל? אונזערע פאליטישאנס? ס'איז אויך דא א קליפ פון א פרוי וואס האט געהאט יעדעס יאר א קינד א שווארצע, געהאט יעדעס יאר א בעיבי, און די צענטע בעיבי איז מען געקומען אין שפיטאל און ס'איז געווען א פרימעטשור, זיי האבן נישט געהאט אין אינדיע צו דארט איך ווייס פון די שווארצע לענדער די אלע טעקנאלעדזשי וואס מ'האט היינט, און די סוף איז געווען מ'האט עס אריינגעווארפן אין גארבידזש. ש. די פרוי איז אהיים געגאנגען, מ'האט זי דיסטשארדזשט, זי איז צוריק געגאנגען ביינאכט, זי האט אויפגעזוכט איר קינד פון די גארבידזש, זי האט עס אליינס, ווי מען זאגט, געהאדעוועט און ריווייווד, ווייל די אלע מעדעצינען און די אינקיבעיטער, דאס איז נאר געמאכט ס'זאל זיין גרינגער פארן קינד, אבער למעשה דער אייבישטער גיבט אריין א כח אין א יומען ביאינג, עס איז אנבעליוועבל, און מ'האט געזאגט די מאמען וואס מאכסטעך משוגע, די. דאס קינד וועט עניוועי נישט לעבן, בקיצור מען האט אהיים געברענגט דאס קינד און מען האט געדארפט מאכן א בלאד טרענספיוזשן און זיי האבן געזאגט זיי האבן עס געמאכט נישט לויט די געזעצן ווייל זיי האבן נישט געהאט די ריכטיגע בלוט, בקיצור דעי דיד עווריטינג ראנג און זיי האבן געזאגט די מאמע פלאג דיך נישט מיט דעי קינד, א מאמע איז דאך אבער א מאמע, הערסט נחמיה וועבערמאן, די הערסט וואס איך רעד דא? די האסט געשיקט א מיידל אויף אינדיע זאל מאכן אן אבארשן טשארלס היינס האט געהאט אלע פאפירן אז די האסט געשיקט א מיידל אונז ווייסט מיר אפילו ווער זי איז זי האט נישט פארציילט איר מאן אז זי האט שוין געהאט א א זי איז געווען א יולדת אין אינדיע ווייל אין אינדיע איז דער געזעץ אז מען קען מאכן אבארשן אפילו נאך דריי חדשים אין אמעריקע האט מען שוין נישט געטארט מאכן. דער עולם ווינדערט זיך צו ר'האט יא אנגעזייט און אנגעשוואנגערט צו נישט, ס'איז צרות רבות, עס איז מסתם דא אסאך פון זיינע קינדער וואס זיי דרייען זיך דא. עניוועי, איז בקיצור די מאמע האט מיטגעמאכט שבעה מדורי גיהנום, און מען האט איר געזאגט וואס מאכסטעך משוגע ביי די יאר וועט ער זיין ברעין דעד און ביי די צוויי יאר וועט ער זיין א קריפל, עניוועי דער גוי זיצט היינט ער איז אלט צוואנציג יאר און ער גייט אין דזשעמעיקע אין קאלעדזש, דאס איז א מורא'דיגע מוסר הש די מין פון מאכן אבארשענס ביי אונז איז אויכעט א זאך וואס דאס איז זייער נפרץ געווארן, יעדע פרוי זאגט כ'האב שוין נישט קיין כח צו אזויפיל קינדער, כ'האב נישט קיין כח, און מען מאכט אבארשענס, מען טוט אלע זאכן מען זאל נישט שוואנגער ווערן, ס'איז א מורא'דיגע מוסר השכל, קודם איז עס א מוסר השכל אז דער אייבערשטער געבט א מתנה, נעם עס, זיי נישט בועט אין די טובה פונעם אייבערשטן, דער סטייפלער האט אין א בריוו אז דער מענטש מיינט אז ער גייט זיך גרינגער מאכן, זאגט ער ניין ניין ניין ניין ניין, דער אייבערשטער קען אים אריינלייגן אין איין קינד אזויפיל צער און עגמת נפש אזויפיל וויפיל צען קינדער, און נאכדעם איז עס א מורא'דיגע מוסר השכל אז מען זאל נישט ארום טשיטן און ארום לויפן ביקאוז עט די ענד אוו די דעי אז די מיידל ווערט שוואנגער און זי מאכט אן אבארשען הארגעט זי א לעבעדיג קינד, איך האב שוין גערעדט דערפון אסאך מאל אבער דאס איז א מורא'דיגע מוסר השכל. יעצט די לייט טוען זאגן אז ווען מען איז מתפלל זאל מען. מתפלל זיין ר' דוד בן טראנא? קודם כל פארשטיי איך נישט, אויב ס'איז ר' דוד דארף זיין בן רעבעצן טראנא, איך מיין אדער איז ער ר' דוד אדער איז זי רעבעצן טראנא אויכעט, און נאכדעם ס'שטייט בפירוש אין עמדן סידור ווען מ'איז מתפלל אויף א חולה זאל מען נישט מתפלל זיין מיט קיין כינויים ווייל דאס אלעס איז מעורר קטרוגים אין הימל, אה דו ביסט א רב? אה דעמאלטס מוז מען דאך אריינקוקן וויאזוי דו זעסט אויס. סאו דאס זענען די בהמישקייט פון די סקווערע חברה. כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, איך האלט אין איין מסביר זיין אז מען פארט אויף די קברי צדיקים, דאס איז זנות, איך בין דאס מסביר, איך האב דאס מסביר ביים שיעור, איך האב עס מסביר געווען פאריגע וואך באריכות, אז דא קומען נאך געלט נאר די ירושלימ'ער, די וואס זענען שבת לשבת אידן, די וואס זיי וואוינען מיט די פרויען מיט א ליילעך מיט א לאך אינמיטן, יא, ווי נאו אלל די גארבידזש, למעשה וויל איך ענק זאגן, עס גלייבט זיך נישט. יעצט איז דא איינער ער רופט זיך דער איזשביצער רבי, איזשביצע, ס'איז א הויף וואס איז געווען איינע פון די שארפסטע הויפן קאצקער חסידים, און זיי האבן געהאט, זיי האבן זיך ברענטשט אויף צו איזשביצע און ס'איז נישט געבליבן נעבעך גארנישט פון זיי, האבן זיי יעצט א רעבן. יעצט יום העצמאות איז געווען א מורא'דיגע זאך, מ'האט געזאגט ביים הייליגן רבי ר' מיילעך'ס ציון הלל מיט א ברכה אינעם אוהל, אזוי האב איך געהערט, כך מקובלני, יעצט האט ער צו וועם צו פארשטיין, ווער ס'פארט ארום ליידיגייער. ס'פארט נישט קיין ערנסטע מענטשן, אן ערנסטער מענטש האט אמאל געפרעגט רב אלישיב צו מען זאל פארן אויף מירון, זאגט ער צו ר' שמעונ'ן, זאגט ער אויף מירון דארף מען פארן צו ר' שמעונ'ן, גיי צו די ספרים שאפע נעם ארויס א גמרא וועסטו טרעפן ר' שמעונ'ן, איז דאס זענען די זאכן וואס איז געווארן פון די געפארעכצער, און דאס איז זייער א ביטערע זאך ווייל ס'איז כסדר דא זנות, מיך קאלן אפ יונגעלייט דו ביסט גערעכט, כ'האב דא נישט מעמד בנסיון געווען, דארט נישט מעמד בנסיון געווען. נאכדעם איז דא נאך א זאך וואס מען דארף וויסן, מיט יארן צוריק האט דער קלויזנבורגער רב געמאכט א גרויסע שמחה, חתונה אדער וואס, דער פון ארץ ישראל. דער סוף איז געווען אז די שבע ברכות האט מען געגעבן פלייש וואס איז געווען בשר שנתעלם מן העין, ס'האט זיך אפגעטון גאנצע זאכן. כ'האב ענק שוין געזאגט, איינער איז א משגיח אין א אין א האטעל פסח, ער וועט נישט זאגן אז ער האט געטראפן חמץ, מען וועט אים הרג'ן. איז בקיצור האט מען אלעס מתיר געווען. יעצט, כ'הער זאגן זיי קריגן זיך דארטן עפעס צוויי ענטרעפרענורס ווער ס'וויל געבן עסן ביי רב שעיה'לען, סוף מ'האט געברענגט, איינער האט געברענגט פלייש פון ווין, און דאס איז מסתמא א שוואכער הכשר ווייל דאס איז דאך שווארץ, ר' יונה שווארץ, זעהר שוואכער הכשר, כ'מיין מיט יארן צוריק ס'איז געווען גארנישט, און די אנדערע האבן געברענגט פון לונדון פון קעדאסיע וואס דאס איז צוויי מאל גארנישט, עניוועי איז הער איך זאגן אז ס'איז אנגעקומען די פלייש אין א גרויסן טראק און מ'האט געזעהן אז ס'האט נאר געהאט איין חותם, ס'האט נישט געהאט קיין חותם בתוך חותם, מ'האט אנגעקאלט דיינים זאלן עס מתיר זיין, קיינער האט עס נישט געוואלט מתיר זיין ווייל קיינער מאכט דאך נישט קיין געלט אויף דעם, איז בקיצור איז דער סוף איז געווען אז מ'האט עס עניוועי געגעבן פארן עולם, דאס וואס איך זאג ווען מ'פארט ארום עטס ווייסטס נישט וואס מ'עסט, איך בין מעיד אויף מיר, מעיד אני עלי שמים וארץ, כ'האב געארבעט פאר דעם שייגעץ פייוויש מענדלאוויטש און ער האט. ער האט געמאכט גרויסע גרופעס, ס'איז געווען בארדיטשובער יארצייט מיט בעל שם'ס יארצייט, די אלע זאכן. בין איך אמאל אריינגעקומען, ער האט געהאט אין א גוי'אישן באר האט ער געדינגען. איז געווען אזוי, ער האט אפגעדינגען ביי א גוי פון א באר, ער האט געהאט א באר, און ער האט געהאט דארטן א קליינעם אויוון צו הייצן זיין אייגענע נבילות וטריפות, און אויך האט דאס ער פארקויפט אביסל פלייש ווייל אז מ'קומט טרינקען. האט ער עס אפגעדינגען. שוין. זאג איך אים ר' פייוויש דאס איז נישט כשר. האט ער ארום גענומען מיט צוויי רעפערס, יעצט די רעפערס איז נישט געוען געמאכט ווי עס דארף צו זיין, יעצט ווייס איך וויאזוי רעפערס גייען, זיי גליטשן זיך אראפ אהער מיט אהין, עניוועי ער האט עס געטוהן, פארוואס? מען זאגט למאן דאמר, מען גייט צו אין בארדיטשוב, באדריטשוב, איז געווען האט ער געשטעלט א משגיח א יונגערמאן, ער איז פון מאנרא געווען, איז ארידזשינלי פון סאוט אמעריקע, עניוועי. ס'איז אריינגעקומען די ערשטע צוויי דריי מענטשן, זענען געווען זייער הונגעריג און זענען אליין צוגעגאנגען צום אויוון און זיי האבן אוועקגערוקט דעם דעם צווייטן דעק וואס מ'האט ארומגעדעקט און זיי האבן אוועקגערוקט די ערשטע, זיי האבן זיך ארויסגענומען פלייש און פאטעיטאס. שריי איך צו אים, יענער הייסט מיסטער דרעזנער, וויאזוי קענסטו דאס צולאזן, דאס איז יעצט טרייפה, זיי האבן דאך עס געעפנט, ס'איז דאך אריינגעגאנגען פון דעם הייצן פונעם אויוון, דאך אריינגעגאנגען אין אלעס. בקיצור צו מאכן א לאנג סטארי שארט, ס'האט גארנישט געהאלפן, ס'איז געבליבן כשר, און פארטיג. דעטס איט. די צווייטע גרופע איז געקומען צען מינוט שפעטער, זיי האבן אויך גענומען זיך, און די דריטע אויכעט. פרעג איך מיסטער דרעזנער, וויאזוי קענסטו דאס טון? דאס איז דאך א רשעות מיט א רציחה, מענטשן פארלאזן זיך אויף דיר. זאגט ער, וואס זאל איך טון? יעדער קומט און מ'עפנט עס אויף. זאג איך, ווייסט וואס דו זאלסט טון? ווען, איף יו עסק מי, יו טעיק די האול טינג, יו דאמפ איט, יו טראו איט אין די גארבידזש. סאו דאס איז די זאך פון די אלע קברים קריכערס און די הכשרים, כ'האב ענק שוין געזאגט איך בין געווען אין אומאן, דער האטעל האט געהאט א הכשר פון מיה סעראטע, דער גוי האט אריינגעברענגט וואס ער האט געוואלט, וואס איך האב אים געבעטן איז געווען צו פארפיגונג, איך האב געמיינט ער האט עס פון די כשר געקאכט, דערווייל ער איז ארויס אין די מארקעט און ער האט עס געקויפט. דאס איז אויכעט איינע פון די זאכן וואס מען ווערט נכשל, און בכלל איך דענק ווי מען האט געשאכטן, איך פלעג פארן אויף פאלטאווע, איך ווייס מען האט געשאכטן פאר אומאן, מען האט געשאכטן בהמות, ס'איז נישט געווען צוגערישט, ס'איז נישט געווען א סיסטעם, ס'איז געווען א גרויל און אן עקל וויאזוי דארט איז געווען, ס'איז נישט געווען כשר, ס'איז מיטגעקומען חיים לעזער מייזעלס, כ'האב אים מוסר געזאגט, דאס הייסט געשאכטן? ווייל מען צאלט געלט צו זיין אומאן, אומאן, ראש השנה. דאס איז אויכעט איינע פון די זאכן וואס מען ווערט נכשל, דאס מיט מאכלות אסירות. עס האט איינער אמאל מסביר געווען אז אונטערוועגנס קען ער נישט מחמיר זיין אויף אלע זאכן, איז אויף בישול עכו"ם מיט פת עכו"ם מיט חלב עכו"ם אויף די זאכן איז ער נישט מחמיר, ס'איז אונטערוועגנס. עניוועי, ס'איז גענוג א בראך. יעדער האט מסתם געהערט, ס'איז דא א ספר חובת הלבבות, זאגט דער הייליגער חובת הלבבות, אתה ישן, דו שלאפסט, אבער והוא ער, דער בעל דבר, ער איז אויף. ער וואכט אויף דיר. עניוועי, איך וויל ענק זאגן א זאך. אונז טרייען מיר מיטצוהאלטן מיט די פעיס פון די שקצים. מען האט יעצט ארויסגעשיקט פאר סאקמער קאקמער פון די קעמפ. אז טאמער גייט מען האבן עפעס א פראבלעם מוז מען גיין צו דריי בעלי בתים. ס'טייטש מען טאר נישט סוען סאקמער קאקמער. איר הערט וואסערע רשעים זיי זענען. מען טאר זיי נישט סוען. אז ס'וועט זיין א סעקשועל פראבלעם, מיר גייען צו דריי בעלי בתים. איך וויל ענק זאגן, ס'איז דא א שפיטאל אין ניו דזשערסי. און ס'איז נישט וויכטיג וואסערע שפיטאל דאס איז, אבער דארט איז דא צוויי פלאר וואס אלע מענטשן וואס זיי גייען שוין שטארבן, וואס זיי ליגן שוין נאר אזוי, איז האלט מען דארטן. ס'איז אויך דא מענטשן וואס זיי דראפען זיך ארויס, למשל מיין טאטע איז דארט געווען, מיין מאמע איז דארט געווען, זיי האבן זיך ביידע ברוך השם ארויסגעדרייט, נאך געלעבט נאכדעם אויך. איז למעשה ווען מען שרייבט איין, געבן זיי א זאג אז זאלסט אונטערשרייבן אז טאמער איז דא עפעס א פראבלעם, וועט מען נישט גיין צו די סטעיט, נאר מ'וועט גיין צו א פענעל, ווייל דאס איז אונטער די קירכע. קיצור זיי האבן געוואלט איך זאל אונטערשרייבן אז טאמער וועט זיין א לאוסוט, לאמיר זאגן ס'וועט עפעס געשען פאר מיין טאטן אדער פאר מיין מאמען, איז דא א פענעל פון די קירכע פון דריי גלחים און צו זיי מוז מען גיין, ווייל די שפיטאל איז א קאטוילישע שפיטאל, ס'הייסט סענט דזשאוסעף, עניוועי האב איך געזאגט איך בין נישט מסכים, איים נאט גאנא דו דיס, פרעג איך אים טאמער טו איך עס נישט גייט מיין טאטע אדער מיין מאמע ווערן ארויסגעווארפן פון דא, זאגן זיי נאו. דאס קענען מיר אונז נישט, איז גאווערנד ביי די סטעיט אף ניו דזשערסי, נאר אונז ווילן מיר דיך בעטן א טובה, האב איך געזאגט איך מאך נישט קיין טובות, דו האסט טשארדזשט א פול פרייז און יו גאטע גיוו מי די סערוויס, און זיי האבן מיך געהאלטן. איינמאל איז געווען אז עפעס א סטים האט עפעס זייער שטארק געארבעט, מיין מאמע האט אזוי געשוויצט זי איז שיער אוועק, בין איך אריין צו די נורס און כ'האב איר געזאגט זאלסט וויסן, איך בין נישט עקזעמט מיט ענקערע שטותים, נאר דא גייט זיין א לאו סוט, ווייל זיי קענען באשטיין אויסצוהרג'ענען די פעישענטס, ווייל רוב מענטשן קענען באשטיין מ'זאל הרג'ענען די פעישענטס, עניוועי, האבן זיי גענומען זייער גוטע קער. איז למעשה איז אזוי, דוד ראזענבערג צו דער קעמפ ווער ס'פירט עס האבן זיך מיישב געווען, אזוי ווי זיי זעהן אז מ'קען נישט זיך ארויס דרייען פון לאוסוטס, מ'קען זיך נישט ארויס דרייען פון די אלע זאכן, איז זאלט איר וויסן, בעטן זיי יעצט מ'זאל אונטערשרייבן, מ'מוז, נישט זיי בעטן, מ'מוז, זיי נוצן אונזער געלט, מיט אונזערע געשנארטע געלטער, מיט אונזערע טואישענס, מ'זאל אונטערשרייבן אז מ'וועט גיין צו דריי בעלי בתים. נו איך וויל דיך פרעגן, די דריי בעלי בתים גייען אונז געבן גערעכט? די זעלבע האב איך געפרעגט דעמאלס אינעם שפיטאל, דו יו טינק דעט טרי פריסטס וויל גיוו מי רייט ווען דעי אר ווארקינג פאר דיס טשורטש? זאגן זיי דעפינעטלי נאט, דעי וואונט קאנסידער יו. די זעלבע דא אויכעט. יעצט איך וויל זאגן, דעיס איז ביי לאו נישט ערלויבט. ס'איז ביי לאו קען מען דאס אפשטעלן, און מ'קען זאגן פאר סאטמער, קאקמער, גייטס קאקן, דו קענסט דעיס נישט טון. און טאמער. וועט זיך דער עולם לאזן, עווענטשעלי וועט מען ענק אפשעכטן. איז במילא זאלט איר וויסן איין זאך, ס'די איינציגע זאך וואס זיי האבן מורא, זיי האבן נישט מורא פארן באשעפער, זיי האבן נישט מורא פאר די תורה, זיי האבן מורא פאר לאו-סוטס. איז טאר מען דאס נישט צולאזן? מען דארף גיין נעמען א פענעל און גיין צו די סטעיט און פרעגן צו דאס איז ביי לאו? קען זיין מען טאר עס אפילו ביי לאו נישט מאכן, ווייל דער שפיטאל מעג עס מאכן ווייל ס'איז אונדער די גוד סעם לאו, גוד סעמערעטען, אבער זיי טארן דאס נישט מאכן? דאס איז א ביזנעס.
גוד סעם מיינט א הצלה, טאמער מאכט ער אן עקסידענט צו ער טוט עפעס ראנג קען מען נישט מאכן א מאל פרעקטיס ווייל ס'איז דא איינער געווען גוד סעם און ער'ט געטענה'ט אז ליסן אונז טומער א גוטע זאך אונז טומער עס אומזינסט אונז ווילן מיר נישט אז זאלסט אונז קענען סוען שפעטער איז עס אפראווד געווארן אבער נישט א קעמפ די סאטמערע קאקמערע האבן אלע וועגן טראכטן וויאזוי זיי קענען ווייטער אנהאלטן דעם זנות אריינצושטופן אין קינדער דעם פיפיק אריין, זיי ארויסנעמען ביינאכט אזוי ווי וואלנער דוד'ס שוואגער האט געטוהן און מ'האט גערעיפט אלע קינדער אינמיטן די נאכט און חזקי ראזענבערג האט עס געטוהן און אלע האבן עס געטוהן און דעי גאנע ווארק אן דיס זייער שטארק אז מ'זאל נישט קענען צוקומען צו קיין לאוסוט און עטס זענטס נישט מחיוב עס אונטערצושרייבן איך האב ענק שוין געזאגט עטס זאלטס אליין גיין וועט ער זיך אויסלאכן פון ענק ער'ט זאגן איך נעם נישט אן דיינע קינדער די קינדער דער דוד האט אזוי אז מ'זאל אריין גיין צוואנציג מענטשן און זיי מוסר זאגן און עטס עטס נעמען א לויער קענט עטס די זאך אפשטעלן עטס איך האב ענק שוין מסביר געווען איך בין דא ענק צו געבן עדיוקעישן איך בין נישט דא זיך צו גיין שלאגן פאר ענק באלד וועט מען קאלן אפשר קומט איר אפשר קומט איר ניין איך קום אין ערגעץ נישט ווייל ווען מען האט מיך געלייגט אין חרם איז אויך יעדער געשטאנען און געלאכט סא איך לאך יעצט פון ענק. דו קענסט סעיוו יור טשילדרען און האבן גארנישט צו טון מיט דעם רשעות, אזא רשעות דאס אז מען זאל דאס אונטערשרייבן, ס'איז אנבעליוועבל, ס'איז נישט צום גלייבן, און אז א קינד ווערט צוקלאפט אין א קעמפ צו כדומה, און אז ס'איז נעגלידזשענס פון א מלמד צו פון א קאונסלער, נאו וועי, לאזטס דאס נישט צו, רבותי שטעלטס אראפ דעם פוס, און איך וויל ענק זאגן נאך א זאך, מיט א גוטן לויער קען מען דאס אויכעט ווי מען זאגט אינגאנצן צו צעווישן, מיט א גוטן לויער אפילו ווען ס'איז שוין. ווי מען זאגט דאך אז דו האסט אונטערגעשריבן איז אויך נאך נישט אזוי געפערליך. אין אמעריקע איז נישט דא די זאכן אז דו קענסט נישט סוען, באט ס'גוט מען זאל זיך אויסנעמען פאר אלעמען אז איך וויל סוען, איי וויל גאו טו די קאורט ענד איי וויל סוען. און איך וועל ענק זאגן נאך א זאך, עטס ווייסט נישט ווי שטארק אונז זעמער. ס'איז דא איינער וואס ארבעט פאר תורה תמימה, קאו קאו האט זיך געשלאגן, ער האט געבעקט דעם קאו קאו און ער האט געטוהן און ער האט געמיינט ער האט געווינען, קאו קאו שמאו קאו, קאו קאו איז נישט געגאנגען זיצן, זיין נעפיו איז יא געגאנגען זיצן, ער איז נישט געגאנגען זיצן.

טאמער הייסט מען ענק אינטערשרייב אזא צעטל, זאלט איר וויסן, סיינטס עס נישט אינטער, גייטס אלע אינאיינעם פייטן, נעמטס א גוטן לויער און פרעגן וויאזוי מען קען דאס אפשטעלן, קאוז דער נאט סופאוזד טו דא דעט. כ'האב ענק געוואלט פארציילן א גוטן דזשאוק, איך בין געפארן אויף ארץ ישראל צוויי יאר צוריק, איך בין געווען אן אבל נאך מיין טאטן און נאך מיין מאמען נישט דא געדאכט, און כ'האב געטראפן איינער פון די חשובסטע בעלזע אידן אויפן פליגער, ער איז א ער פירט דעם גאנצן בעלזער אפיס, זייער א חשובער מענטש, ער ער האט אסאך יראת הכבוד, זיין טאטע איז נאך געווען א יושב אין בעלז. אינדערהיים, פרעג איך אים אפשר קענסט ערלעדיגן מיין רב איך זאל האבן ווי צו דאווענען ראש השנה און יום כיפור, זאגט ער הער אויס נחום, אריינצוקומען דאווענען האב איך נישט קיין פראבלעם מיט דיר, איך האב נאר א פראבלעם ארויסצוגיין, כ'האב געוואלט פרעגן די ועד המכינה דארטן אין לונדון, אפשר וואלט איך אויך געקענט קומען צוקוקן וויאזוי די גאנצע שאו גייט צו, אפשר וואלט עטס מיך אריינגעלאזט? ניין, מסתם נישט, נישט וואר? עניוועי. כ'האב ענק געוואלט זאגן אז מ'האט מיך אנגעקאלט, כ'מיין איך בין געווען אין טאטש מיט זיי, מיך אנגעקאלט צו ס'אמת אז אין אלע שילן געט מען פאר מיינארס, צו טרינקען, האב איך געזאגט יא, איז כ'האב ענק שוין געזאגט, דאס איז אן ערנסטע קריים, ס'איז פאנישעבל ביי לאו, איך בעט דער עולם זאל אויפהערן, מ'זאל געבן נאר גרעיפ דזשוס, ווייל עטס קענטס נישט וויסן וויפיל אינספעקטארס וועלן אריינקומען און מ'וועט זען זיי קלאוז די שול. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך א וויכטיגע זאך, איך בין געשטאנען דארט אין בארא פארק ביי פארטינט עוועניו און פארטי ניינט סטריט ווארטנדיג אויפן באס, פארט דורך א סאקמערע קאקמערע חיה, אין א רויטן ווען, און נעמט זיך שרייען א טרייפענע פאון! א טרייפענע פאון! זאג איך אים העי יונגערמאן דו שרייסט צו די ראנג פערסאן, איך האלט אז דו ביסט טרייף, די פאון איז נישט טרייף, אז מ'נוצט עס פאר גוטע זאכן איז עס זייער גוט, די אלע וואס די רבנים האבן אונטערגעשריבן דאס איז א פיו דאללערס אינוואלווד פאר א פאר פערסאנס, דעטס אלל איט איז, איי דאנט וואנט טו געט אינוואלווד אין דעם גארבידזש, און נאכמאל לאמיך דיך פרעגן, דער פאון איז טרייפענער ווי צו מאכן משכב זכור, ער האט זיך געשריגן אז דאס וואס איך זאג משכב זכור דאס מעג מען אויך, מען מעג, און ס'איז. געשעהט נישט, סא לאמיך דיר עפעס זאגן, פאר ווייטער, און ער וויל נישט, ער שרייט ווייטער, א טרייפענע פאון, זאג איך, לאמיך דיך עפעס פרעגן, יונגערמאן, דו האסט היינט געדאווענט שחרית, דו האסט געדאווענט היינט מיט תפילין, זאג, דיין ווייב גייט אין מקווה, דו האלטסט שבת, האט ער געגעבן א פאר אוועק, איך האב נישט געקענט אפילו אראפנעמען זיינע לייסענס, זאלסט זיך אויסלערנען איין זאך, א נארמאלער מענטש שרייט נישט, ווער ס'שרייט איז איינער וואס איז פול מיט עבירות און ער פילט אז זיין נשמה מוטשעט אים, ער זאל ווי מ'זאגט זיין וואויל, איז במילא שרייט ער. יעצט איז דא איינער וואס ער לאזט מיר א מעסעדזש, אז וואס האב איך א פראבלעם צו די רבנים זענען יא מסכים מען זאל רעדן אויף אופענלי סעקס צו נישט, העלא אונז האב מיר דאך געווינען די מלחמה סאו הו רילי קעירס, כ'וויל איר זאלט אויסהערן וואס ער זאגט און איך וועל מסביר זיין פארוואס מען דארף האבן אז יעדער זאל מסכים זיין ווייל ווען נישט פאלט ארויס צען אדער צוואנציג פראצענט פון כלל ישראל און זיי וועלן נישט וויסן וויאזוי זיך צו שוצן, וויאזוי האט רבי אהרן געזאגט, כ'האב אים געזאגט מאך א כולל שעה און שיעור ד' זאגט ער די וואס האבן געכאפט בילקעס ביין דברי יואל קען איך נישט קאנווינסן אזא זאך. איז במילא מוז איך ווארטן זאלן אויסשטארבן, האב איך אים געפרעגט און וואס וועט זיין אז די שטארבן פאר זיי, די זעלבע דא אויכעט, די וואס האבן געזען דעם חרם מיינען דאך ווער ווייסט וואס דא טוט זיך דא, תמימות'דיגע אידן וואס איז אנבעליוועבל זייער תמימות, במילא דארף מען א יעדער כולם פה אחד זאלן מסכים זיין אבער ווען נישט, אונז פארליר מיר נישט, צוואנציג פראצענט פון כלל ישראל ווערן פארלוירן, יעצט הערטס אויס וואס ער זאגט. א גוטן רבי, די רבי רעדט וועגן אז מען זאל האבן א שאלה אויב די רבנים גייען מסכים זיין, איף ווי קוד ספיעק אפענלי אבאוט סעקשועל אביוז טו אווער טשילדרען, איף ווי קוד עקספלעין טו דעם אפען און גראד וועגן סעקס, און איך פארשטיי בכלל נישט פארוואס אונז רעדט מען יעצט דערוועגן אין טו טאוזענד און סעווענטין אפטער די רעבע העז פאר מאר דען טען יערס א האטליין און אונז ברוך השם געשטעלט אויפן ריכטיגן וועג ווי מען דארף פארשטיין די תורה און ווי מען דארף פארשטיין אונזער אחריות אין אונזערע קינדער. ס'איז אזוי ווי למשל

גלייב איך שוין נישט ער האט נישט געוועסט סאו קרעפ מייט וועל מיר אים זאגן דא אויכעט אז דאס הייסט די בחורים זענען מסלק משם נאר אנטשולדיגט דער וואס האט געשריבן האט נישט געכאפט אדער אויך אז ער מאכט צו גארנישט פון זיך אליינס דער בחור איז נישט מסלק משם ס'קען נישט ארויסגיין נאך געלט איך האב שוין אמאל געזען א בחור וואס אליין קומט ארויס נאך געלט איך ווייס נישט פון אזא מין מציאות. יעדער בחור האט א טאטע, די טאטע גייט נאך געלט און דאס איז בסדר אויב מוז ער גיין נאך געלט, און ווי ער האט מסביר געווען ס'איז אויך נאר די נאראנים וואס זוכן דא אביסעלע סעקס, אבער אפילו ווען נישט ווי קומט א בחור ארויסצוקומען, אזא בחור טאקע דארף פון געלט נישט האבן, די אלע מוסדות איז סתם אריין אויססאקן דא די געלט פונעם עולם, און מיר זענען גערעכט מיט יעדעס ווארט, זייטס געזונט, א גוט יום טוב.
שוין, דער עולם האט געהערט וואס דא גייט פאר, די חברה קיין עין הרע בין איך א גוטע רעבע, wow, אפשר ווען איך זאל פארלערנען די סוגיא פון חזקיה ואביי וואלטן זיי עס אויך פארשטאנען, זיי פארשטייען מיך אזוי גוט קיין עין הרע.
א גוטן, איך וויל אייך זאגן, איך האב געזאגט דאס גראד וועגן מען זאל זאגן שכוח פאר דער טאטע פאר פסח פאר אלעס, איך האב געזאגט די יאר פאר מיין טאטע פאר פסח פאר אלעס, דאס וואס איך האב געהערט פון דיר ער האט זיך אזוי געפרייט. נאמבער טו, כ'וויל זאגן פאר זלמן לייב טייטלבוים אז ס'דא מענטשן וואס שיקן די קינדער אין פאבליק סקול זאל ער זיי גיין ארויסראטעווען פארוואס אזוי ווי ער גייט צו פראנקרייך און איבעראל ראטעווען אידן זאל ער זיי ראטעווען פון דא אויך נאר וואס דען ער קען נישט פעיקן מיט די עולם דא דארט קען ער דא נישט הא? יעצט דו פארשטייסט נישט פארוואס דא קען ער נישט אויפטוהן און דארט יא? ווייל דארט מאכט ער געלט דארט צאלט מען מיליאנען אונטערן טיש דא מאכט ער נישט קיין געלט האט ער א כפרה אויף אלע קינדער ער דער סאטמאר רב ווייל ער האט אינטערעסע אויפצוארבעטן סאטמאר צו סאטמארע קינדער, ער איז סאטמאר רב ער זאל מאכן פרנסה ער מיט זיינע קינדער, עניוועי ס'איז דא נאך א וויכטיגע זאך וואס איך וויל זאגן פארן עולם, אין פראנקרייך איז געלאפן א פרוי א גרויסע אנטיסעמיטקע און ברוך השם זי האט פארלוירן, ס'האט מען אויף נאך אפאר יאר מנוחה, ווי דער עולם זעהט גאנץ אידישקייט יעדער איז אויף אונז ברוגז יעדער וויל אונז אומברענגען און מען דארף גרויס רחמים מען דארף בעטן דעם אייבערשטן אה ס'קומט א זומער דאונט מעס אפ גייטס נישט זינדיגן מיט זונות. לאמיר ענק נישט טרעפן אין בתי זונות, לאמיר ענק נישט טרעפן ווי מען דארף נישט. שכוח. כ'האב געוואלט זאגן נאך א וויכטיגע זאך פארן עולם, היינט איז געווען די קאורט קעיס פון שמואל צבי עפשטיין, וועגן, נישט וועגן סעקשועל אביוז, ער האט געהאט א קעיס און מען האט געמאכט א ליין אפ, און ער האט געווינען ווייל די שיקס האט איהם נישט געקענט ווייזן אז ער איז. און ער פלעגט אנכאפן אלע מיידלעך, די מיידלעך קאלן מיך אפ. וואו אז ער האט באקומען זעקס יאר דאך ס'איז א ברכה פון הימל, פאר די נעקסט סיקס יערס דארף מען פאר אים נישט זארגן, ער געווען אזא אויסגעשאסענער חזר, פלעגט צוגיין צו מיידלעך און זיך טאטשן דעם אחור, ס'איז א גרויל געווען, נאר וואס? אזוי ווי ער דער זון פון זלמן עפשטיין וואס זלמן האט געטאטשט די פטמות פאר די שיקסעס אין איטאליע, וואס דאס באדערט אונז אויך נישט, אבי ס'איז נישט קינדער, האסט געטאטשט זייער פיין, אבער נישט אום שבת קודש, און נישט ווען דו פארסט. אויף צו באקוקן אתרוגים, ווייל דעמאלטס זענען די אלע אידן וואס האבן געמאכט א ברכה אויפן אתרוג, זענען זיי א ענין וואס דער אייבערשטער איז אויף זיי ברוגז, ער זאגט מי ביקש זאת מידכם רמוס חצרי, מען שיקט איינעם און ער באקוקט פטמות? ס'איז אנבעליוועבל! ס'איז א גרויל! עניוועי, ער האט באקומען היינט זעקס יאר. שלש שנים יהיה לך ערלים און נאכדעם נאך דריי יאר און אים האט מען געגעבן פאר ער האט געוואלט אונטערקויפן די האוזינג חברה מען האט אים בכלל נישט געגעבן פאר סעקס ביי סעקס האט ער זיך ארויסגעדרייט דעיס איז ענק צו ווייזן די רבונו של עולם זאגט אלהיהם של אלו שונא זימה הי איז גאנע געט יו עטס ווייסט וואס דאס הייסט עבירה די גמרא זאגט עבירה מיינט אז דו טוסט עס בסתר זאגט דער אייבישטער איך וועל זיין דער מוסר איך וועל עס פאר יעדן פארציילן סאמהאו מאכט זיך אזוי אז מען כאפט אים ערגעץ מען האט אים נישט געכאפט פאר סעקס, מען האט אים געכאפט פאר עפעס אנדערש, אבער די פריזנערס וואס זיי גייען אים אויפנעמען דארט גייען וויסן אז ער האט געהאט צוטון מיט סעקס און ער האט זיך ארויסגעדרייט, ער האט געוואלט ארייננעמען אין זיין קאר א שיקסע און א יונגע, און זי האט פארציילט, די מאמע האט גערופן די פאליס, נאר ווען ס'איז געקומען צו די ליין אפ, און ער האט זיך אפגעשוירן די בארד, צו וואס כ'ווייס נישט צו ס'איז געווען ביינאכט, בקיצור דאס איז עס. סאו רבותי איך זאג ענק, סטעי אוועי פראם סעקס עז פאר עז יו קוד. יעצט דער עולם דארף אויך וויסן אז מען מאכט די פייערס, מען גייט מאכן פאר ר' שמעון א פייער, מען דארף וואטשן אז ס'זאל זיין סעיף, מען דארף וואטשן אז מען זאל האבן גענוג עקסטינגושערס טאמער ס'ווערט גייט אאוט אוו פראפארשען, מען דארף וואטשן מען זאל נישט שטיין צו נאנט ווייל ס'קען שפריצן פייער, מען דארף וואטשן מען זאל נישט אריין ווארפן קיין סמארט פאונס און אזאלכע זאכן, ווייל בסוף כל סוף זיי האבן אזאלכע בעטעריס און זיי קענען עקספלאדירן אין פנים. סא פליז בי קערפול, כווייס ווי ווייט עטס ווילטס טו געט ריד אוו דיס פאונס, אבער יו סטיל העוו טו דו איט אן א סעיף וועי, נישט וואס איך האלט דערפון, איך האלט אז מען דארף עס האבן, נאר איך זאג סתם אזוי, יו העוו טו דו איט אן א סעיף וועי. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאר נאך א קלייניקייט, אויב מ'ווילט עטס וויסן ווי שטארק מדינת ישראל איז אז זיי דארפן נעמען אלן דערשעוויץ א נואף וואס האט געטאטשט אנדער עידזש גערלס ביי עפשטיין אויפן אינזל, און ער זאגט. סאטמאר טאקע קעגן ציונות אבער דער יונגער דור לאכט פון דעם, זיי ווילן זיין אלע ציונים זיי דזשוינען די ארמי. איר פארשטייט ווי שטארק די מדינה איז? אז זי דארף האבן דעם נואף וואס די לייסענס האט ער פארלוירן, ער האט געמוזט פארקויפן זיין עסטעיט ער זאל באצאלן פאר לויערס, ווייל זיי האבן זיך אויף אים גענומען אזאלעכע צוויי לויערס, ער האט זיי געוואלט צוען האבן זיי געזאגט גאו אהעד, יו דאנט נאו הו יו פלעיינג וויט. און ער קומט נעבעך ארויס פון די קרעקס אפאר מאל א יאר און ער זאגט גוטע זאכן אויף מדינת ישראל. זאלסט וויסן איין זאך, אויף אים האט דער אייבערשטער אויך ארויסגעלייגט זיין חותם אז ער איז פינישט פאר לייף. פארוואס? ווייל ער האט זיך אנגענומען פאר מעגא-חזיר ברוך מרדכי לעבאוויטש. אונז דארפן האבן אז דער חזיר זאל זיך ווידער דרייען אין די גאס. און אין יעדע שול זאל מען האבן מענטשן זאלן וואטשן, ער באצאלט א פרייז. יעצט וויל איך זאגן נאך א זאך און דאס איז זייער וויכטיג, ס'קאלן מיך אפ פרויען, איר ווייסט איך רעד מיט פרויען אבער נאר אויפן טעלעפאן ווייל אלעס איז ריקארדעד, מארגן זאלן זיי נישט זאגן איך האב געוואלט מיט זיי מאכן ליבע, איך האב זיי אנגעשוואנגערט, איך האב זיי געשיקט אויף אינדיע, די אלע ליגנטס וואס מ'זאגט אויף נחום און איר ווייסט אז דאס איז נישט אמת, די פערצן פרויען וואס זענען געקומען פאר אונז דאס איז אלעס נאר אבי געזאגט, זיי האבן געוואלט האבן געלט פון אים, יעצט קענט זיך די בעלאוני די אלטע סאק מיר. קאק מיר אזיאטישע מארמאראשע וועג. עניוועי, זאגט מיר א פרוי זי האט אנגעהויבן אזוי צו וויינען, מיין מאן האט נישט קיין געלט, דא רעדט מען אים איין מען דארף פארן אויף מירון, און דא ווייס איך אז ער פארט זינדיגן ווייל ער איז געווען אפ א ביי רבי ר' מיילעך און ער איז אהיים געקומען, זאגט זי מיר זי וויינט, איר ווייסט א פרוי ווייסט גראד צו א מאן זינדיגט צו נישט, זאג איך אים, מסתם אזוי, אבער אפשר קענט איר מיר זאגן וויאזוי ווייל איך האב א האטליין איך וויל עס מסביר זיין אויפן האטליין. זאגט זי ווען ער קומט אהיים ס'גייט דורך א טאג און צוויי און דריי און ער איז אפסעט ער איז זייער אנגעזייפט און ער ברויך מיך נישט, וויאזוי דאס אז ער איז אוועק געפארן אויף א וואך און א האלב און ער פאלט נישט אריין צו מיר אין בעט, לאמיר זאגן ער איז מיד וויל ער נישט מאכן תשמיש אבער על כל פנים א האג און א קיש עפעס זייף כאפ נארמאל קומט צו מיר, זאגט זי זאלסט וויסן איך האב אנגעהויבן צו זעהן אז איר זענט גערעכט ס'איז איין שטיק זנות. זאגט זי נאך מער, יעצט אז ער וויל פארן אויף מירון בין איך אים נאך מער חושד, ממה נפשך, האסטו געפוילט ביי רבי מיילעך, וואס ביסטו געגאנגען פוילן זעקס בנים זכרים, וואט דיד יו גאו פאר, ביסט געגאנגען פוילן פאר צען מיליאן דאלער, עניוועי, זי זאגט מיר הרב נחום איר זענט דער איינציגער מענטש וואס כלל ישראל קוקט ארויף, און עספעשעלי די פרויען, אונז לאנען מיר זיך אן אויף אייך און אויף אייער האטליין, נישט חלילה פיזיקלי, עס איז א נידה און אן אשת איש, ס'מיינט צו זאגן מענטלי, זיי ליינען זיך אן, זיי הייבן אן צו זען וואס ס'גייט פאר, די אינגעלייט פארן אוועק, זיי פאפען אויס די ווייבער אז זיי פארן מתפלל זיין, עס קען זיין זיי זענען מתפלל אויך, באט אין ביטווין כאפט מען אריין א גלעזל וואדקע ווי די וועלט זאגט, רבותי איך בעט ענק נאכאמאל, לאזטס נישט ענקערע מענער פארן, און טאמער מוזן זיי פארן, פארטס מיט, און זאלטס נאך וויידלען ווי ער גייט, ווייל זיי זאגן אז ווען מ'קומט אראפ א גאנצע נאכט פונעם בארג איז דא טויזענטער מענטשן, טויזענטער. און מען שטופט זיך אריין אין פרויען און אין מיידלעך, און מען טאפט צו, מען טאפט אן דעם אחור, מען טאפט אן אין די פראנט די דאדע, מען דרייט זיך אין די הענט, רבותי, די פעדאפיילס פאקן אונז איין, איך גיי ענק נישט זאגן ווי אזוי זיי ארבעטן ביקאוז זיי זענען טען טיימס סמארטער דען ווי, איך וויל נאר זאגן אז מענטשן הייבן אן צו לעבן אין ריאליטי, ממש ריאליטי, איך האב ענק פארציילט אז ס'איז געווען איינער וואס האט געזינדיגט צוויי מאל, פרייטאג צו נאכט איז ער געפארן צו רבי ר' מיילך, איך האב ענק אלעס פארציילט. א פרוי קאלט מיך אפ און זי וויל פארשטיין, איר מאן פלעגט צו ברויכן אפאר מאל א נאכט, און ער איז געפארן אויף איינע פון די קברים, כ'ווייס נישט פונקטליך אויף וועלכע, און ער איז אהיים געקומען, ער האט זי נאכנישט אנגערירט פון דעמאלטס, און זי הייבט אן צו פארשטיין אז וואס איך זאג איז ריכטיג, קען זיין ער האט דארטן באקומען איינע פון די סעקשועלי טרענסמיטעד דיזיזעס, אדער ער האט מורא, ער דארף נאך גיין זיך אויסטשעקן ווייל ער וויל נישט עס איבערגעבן פארן ווייב, אבער. סאם האו ער ברויך איר נישט, העי ס'איז געווארן א נייע זאך, ער קומט אהיים, ער איז שוין אינדערהיים אפאר טעג, זאגט זי, העי הי דידנט באדער טו וויזיט האר, סאו זאגט מיר די פרוי, וואס מיין מאן איז סופערמען, ער דארף נישט קיין ווייב, ער פלעגט צופאלן צו מיר אפאר מאל א נאכט, וואס איז יעצט געשען, אלא מאי מסתמא האט ער דארטן געטאטשט איינעם, מסתם טוט אים וויי די די מעשה, און ס'טוט אים וויי מסתם די די ערווה אויכעט, און קען זיין ער האט מורא ער האט געקעטשט עפעס א קראנקהייט אויכעט, און ער איז אינגאנצן אויס מענטש.

דא האט עס נאר דער מוהל כ'האב מורא מ'וועט נישט קענען מאכן מציצה בפה. סאו רבותי, טינק עבאוט איט. כ'האב גערעדט דערפון בקיצור, יעצט גיי איך רעדן אביסל באריכות. ס'איז אן אומגליק, הערשל גלוק מיט זיין טאטן, און נאך אפאר שיינער, דער וואס ס'געט אסאך געלט פאר אומאן, פאר וומאן, זענען געגאנגען טאנצן מיט מוזיק פארן פויפ, און זיי האבן אים געווינטשן אריכות ימים ושנים, און ער טאנצט מיט זיי מיט. ס'איז א חילול השם וואס די וועלט האט עס נישט געזעהן, אבער סך הכל זענען זיי געגאנגען בעטן די כלים. דער בית המקדש כאילו דער פויפ וועט עס זיי געבן מ'וועט אים פארסמ'ען פאר ער וועט עפעס ארויס געבן עניוועי כ'וויל זאגן פארן עולם כ'האב מוחה געווען כ'וויל עטס זאלטס הערן א קורצע מחאה און מאטא פראנק האט אויך געשריבן אז מ'מעג עס טון ער בשעת ר' משה פיינשטיין האט מיט יארן צוריק געשריגן אז מ'טאר נישט ווען די ס'געפארן די פריעריגע פויפ נישט די פריעריגע אפאר פריעריגע האט קלויזנבורגער רב געשריבן תשובות אז מ'טאר נישט די רבנות האט געשריבן תשובות אז מ'טאר נישט און דאס הייסט מודה בעבודה זרה וויל איך ארויפלייגן בקיצור

יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך א וויכטיגע נקודה, דאס וואס מאטא פראנק זאגט אז מען מעג און מ'איז אלעס מענטשן, תנאים פלעגן פארן אויף רוים, זענען געפארן אויף רוים ווייל דארט איז געווען די העדקוואטער, זענען נישט געפארן צו צו די וואטיקאן דארטן, און יעדער איז געווארן א גאנצער בארדיטשובער, מען איז אויף יעדן מלמד זכות. כ'האב געוואלט זאגן אזוי, א איד ווייסט וחי בהם ולא שימות בהם, מען טאר זיך נישט מוסר נפש זיין אויף קיין שום זאך אין די תורה, טאמער ס'איז א סכנת נפשות, מוז מען שטיין ווייט, חוץ דריי זאכן, גילוי עריות, עבודה זרה און שפיכות דמים. יעצט גילוי עריות, פסק'נט דאך מאטא פראנק אז מען מעג. הע, לייזער בערלאנד, דאס איז א צדיק. זעט אויס ער האט א היתר פונעם אייבערשטן. און זעט אויס אלע ברסלב'ע חסידים האבן א היתר. נאכדעם איז דא עבודה זרה, מען מעג דאך גיין צום פויפ, ער שרייבט בפירוש אז מען מעג, מען איז אלע יארן געגאנגען. און נאכדעם איז שפיכות דמים, מען הרג'עט דאך דא יעדן איינעם. מה לי קטלא מקצתו מה לי קטלא כולה, מען האט דאך. דא אפגעהארגעט מענטשן וואס האבן גערעדט דעם דבר השם. וואס האט נחום ראזענבערג געוואלט? כ'האב געוואלט זאגן דעם דבר השם, טאטשטס נישט קינדער ואת זכר לא תשכב משכבי אישה. און דאס האט מען אלעס געמעגט לכתחילה. אבער מיך געשאסן, מ'האט מיך געוואלט בלינד מאכן. סאו שפיכות דמים מעג מען דאך אויך, מה לי קטלא מקצתו מה לי קטלא כולה. סאו וואס טאר מען נישט? יעצט דאס איז דער חרבן געווען פון רבי נחמן, רבי נחמן האט געזאגט קענסטו אין מיינע תורות אריין לייגן און בויען און בויען, געמיינט האט ער די גרויסע מענטשן, ער האט געמיינט אזא איד ווי רבי נתן, יעצט יעדער טינופת, יעדער בעל תשובה, יעדער וואס האט בועל געווען עריות אסאך יארן ווערט א בעל תשובה און ווערט א גאנצער משפיע אויפן דרך פון רבי נחמן, און דאס איז א חרבן, ווייל עט די ענד אוו די דעי, אזוי ווי רבי נחמן האט געזאגט ווען נישט רבי נתן בלייבט פון אונז אביסל שיימות, ס'גייט בלייבן פון גאנץ ברסלב שיימעס אז גילוי עריות מעג מען, שפיכות דמים מעג מען, עבודה זרה מעג מען, און וואס טאר מען נישט? און אויף אלעם וועט דער אייבערשטער מוחל זיין, מען דארף נאר גיין צום רעבינ'ס ציון, און פון דארט וועט זיך שוין דער רבי מיט דיר מטפל זיין. ס'איז אן אומגליק וואס מ'האט געמאכט פון ר' נחמן, נאר וואס, סאטמאר רב האט געזאגט דער דרך הבעל שם איז אראפגעקומען אויף הונדערט יאר, פון רבי אהרן סטרעשעלער האט ער עס נאכגעזאגט, אך זעהט זיך אויס אז די ברסלב'ע דרך איז אויך אראפגעקומען נאר אויף הונדערט יאר, נישט אביסל מער ווי הונדערט יאר. ניין ניין ניין ניין ניין די משפיעים זענען דריי רגל'דיגע. און שיינער דער גרויסער צדיק ער איז נאך אויכעט מיטגעגאנגען. כ'האב געוואלט זאגן שיינער איך וויל דיך עפעס פרעגן. דו ווייסט אז מ'געט צו עסן נבילות וטריפות דיינע אלע סעודות זענען נבילות וטריפות איך בין דאך דארט געווען ווען מ'איז געפארן שעכטן אויף פאלטאווע מ'האט מיטגענומען דעם גרויסן מומחה דעם ווייצענער דיינ'ס אן אייניקל. דוד דוב מייזל. אלס. ס'איז געווען נבילה וטריפה, האט מיר אליין געזאגט ווייל ס'איז נישט דא קיין סיסטעם, מען מוז די בהמה איבערדרייען, ס'כאפט זעצעס מיט אלעם. איך וויל דיר עפעס זאגן, שיינער, פאררעכט דיך שנעל פאר דער אייבערשטער וועט צונעמען דיך פון געלט אדער דאס געלט פון דיר. שוין, דארט האסט געהערט מיין מחאה. יעצט כ'האב געוואלט זאגן, כ'האב געדאווענט אין א שול דעם שבת, און מ'האט מיר געגעבן אן עליה, און מ'האט מיך אויפגערופן אפאר מאל, און כ'האב מיך נישט אויפגעשטעלט, איך בין נישט געגאנגען. קיצור, פרעגט מיך דארטן דער. ס'טייל די עליות. וואס? האסט זיך פארחלומט אדער וואס? זאג איך, יא, כ'האב מיך שטארק פארחלומט און כ'קען נישט ארויסקריכן, כ'האב א ביטערן חלום. פרעגט ער, וואס איז דער חלום? זאג איך, אזוי, ווען דער ענין פון משכב זכר וואלט געשטאנען אין עפעס איינע פון די ראשונים אדער אין די אחרונים פון רבינו אפרים מן ההר, און דאס איז געדרוקט געווארן אינגאנצן פון סטענסיל פון פֿערצן יאר צוריק און מ'האט עס געטראפן ערגעץ אין כתב יד, פארשטיי איך וואס די רבנים האבן געוואלט פון מיר, זיי האבן מיך געוואלט. אומברענגען, ווייל נישט יעדער איינער מוז מודה זיין צו דעם רבינו אפרים מן ההר, און ממילא האסטו נישט וואס איבערצודרייען די גאנצע שטאט פון דעם אחרון וואס ער זאגט עפעס צי פון דעם ראשון, אבער איך האב אנגעהויבן צו קוקן אין חומש, מען גייט מיר געבן אן עליה, שטייט דארט ואת זכר לא תשכב משכבי אשה, און ס'איז פול מיט עריות מיט די אלע זאכן, איך הייב אן און איך בין געווארן אזוי. פאזלד, כ'בין געווארן פארפרוירן פשוט, וואס האב איך געוואלט אנדערש ווי ס'שטייט דא אין דעם פסוק? דאס איז וואס איך וויל וויסן. מה חרי האף הגדול הזה, וואס איז געווען דער גרויסער כעס אז איך האב עס געזאגט און איך האב עס צו צופירן אין אלע גאסן און איך האב געמאכט זיכער אז מ'זאל נישט טאטשן קינדער? וואט ריעלי ווענט ראנג וואס די רבנים האבן זיך אויף מיר פארלייגט? איי קענט פיגער דיס אוט. און איך מיין אז קיינער קען עס נישט אויספיגערן, איז דאך א רשעות אז די וועלט האט עס נישט געזעהן, וואס א רעכט האבן זיי געהאט מיך ארויסצואווארפן פון אלע קהילות, צו לייגן מיך אין חרם? דער וואז דזשאסט נאו ריזען פאר אלל דיס נאנסענס, און קיינער האט זיך נישט אנגערופן, דא איז דא אזויפיל רבנים מיט דיינים מיט מורה הוראה'ס מיט מיט אלע מיני נעמען, קיינער האט זיך נישט אנגערופן, האב איך געזאגט פאר דעם וואס האט מיך אויפגערופן אז איך דארף יעצט עולה זיין לתורה, איך בין אינגאנצן פאזלד, ס'איז א פסוק אין חומש, און נאכדעם זאג איך אים נאך א זאך.

ס'איז ממש א פסוק אין חומש. און דאס האב איך געזאגט פאר דעם וואס האט מיר געגעבן אן עליה אז איך בין מורא'דיג פאזלד, איך בין אינגאנצן פאזלד וואס דא גייט פאר, כ געקענט קומען א גאנצע קאמיוניטי וואס כלומרשטן רופן זיי זיך די פרומסטע קאמיוניטי אין די וועלט, היימיש, חסידיש, זיי זאלן טון אזא זאך? איז דאך שוין אנהערד אוו, און שוין, און אזוי זעהן מיר אויס. זאגט מיר יענער, דו ווייסט וואס כ'וועל דיר זאגן, דו ביסט אזוי טייער גערעכט, אז עס איז נישט דא קיין ווערטער מ'זאל מסביר זיין פארוואס זיי האבן דאס געטון, און וואס זיי האבן געוואלט אקאמפלישן, ווייסט מען, זיי האבן געוואלט צונעמען דעם גאנצן איידיע פון זנות, אז מען זאל עס מעגן מאכן, אז עס איז נישט דא אין חומש, עס שטייט ערגעץ פון אן אחרון פון רבינו אפרים מן ההר, עס איז אנבעליוועבל, און איך וויל נאכאמאל זאגן פאר יעדן, קינדער האבן נישט וואס צו זוכן אין א מקווה, עט נאו וועי. און אפילו בחורים האבן אויך נישט וואס צו זוכן אין א מקווה, א איד האט מיר יעצט פארציילט, זיין זון איז זיבעצן יאר אלט האט אים נאכנישט געלאזט גיין אין א מקווה ווייל ער הערט מיך אויס, און בפרט נאך איך פרעג אן אנדערע זאך, מילא א אינגערמאן מוז גיין שבת צופרי אין די מקווה ווייל עונת תלמידי חכמים איז דאך מליל שבת לליל שבת, סא טאמער וועל איך אננעמען אז ליל שבת מיינט מען פרייטאג צונאכטס האט ער דאך געוואוינט מיט זיין ווייב אז ער געוואוינט מיט זיין ווייב איז ער דאך טמא טומאת קרי דארף ער גיין אין מקווה ער זאל קענען דאווענען, אקעי הער איך ס'איז א מצוה א טבילת מצוה אלעס בין איך מסכים. כ'וואלט געוואלט וויסן פארוואס דארף א בחור גיין אין מקווה שבת אין פרי? ער האט דאך בסך הכל געווען פרייטאג נאכמיטאג, מען האט אים מסתמא אריינגעשטופט אין תחת אפאר מאל, אנגעכאפט די ערווה, מען האט זיך געלייגט צווישן זיינע פיס, און מען האט אים געלייגט צווישן יענעמ'ס פיס, ס'איז דאך שוין גענוג געווען עבירות, וואס דארף ער גיין שבת אין פרי? וואס איז דער שבת? דער פרייטאג צו נאכט שלאפן האט אים מטמא געווען? ס'איז דאך אנבעליוועבל! סאו לאמיר אויפהערן די באלאני ווייל מען טאר נישט גיין אין חמין שהוחמו בשבת איז נישט אזוי גלייך צו גיין, די גאנצער ענין פון גיין אין מקווה שבת איז נישט אזוי גלייך. סאו פארוואס זאל מען לאזן די בחורים גיין אין די מקווה? זעירס נאו ריזען פאר איט. און קינדער טאר מען קיינמאל נישט לאזן. איך זעה קינדער, איך זעה נישט ווייל איך גיי שוין דאך היינט נישט אין קיין מקווה מען האט דאך מיך ארויס געווארפן, אבער ווען איך בין געגאנגען אין מקווה אין קליימער פלעגן קומען קינדער פלעגן קומען שבת אינדערפרי אויך אין מקווה. געווען אמאל איינער א גרויסער רב, ס'איז געווען א זייגער מאכער, האט ער פארציילט אז אין זייגער זעהט ער דעם גאנצן דרך אין עבודת השם, האט מען אים געפרעגט וויאזוי, זאגט ער, ער האט געזעהן אז א זייגער ארבעט נישט, האט ער צונומען אלע חלקים און ער האט עס צוריק צוזאמגעשטעלט און ער האט געזעהן אז אלעס ארבעט און אלעס איז דא, אבער די זייגער ארבעט נישט. ער האט נישט געקענט פארשטיין פארוואס. האט ער ארויסגענומען די חלקים האט ער באמערקט אז איין דינע דראנטל איז אביסל געבויגן נישט ווי עס דארף צו זיין. איז ער געגאנגען עס צוריק געבויגן און עס איז געגאנגען ווי עס דארף צו זיין. דער דינער דראנטל, דאס איז דער אות ברית קודש. ער איז א זייער א דינער לאנגער דראנטל. טאמער דער דראנטל איז נישט אין דער ארדענונג איז דער גאנצער גוף אין דר'ערד. די גאנצער זייגער וועט נישט ארבעטן און דער גאנצער גוף איז אין דער ערד, סא דאס איז זייער וויכטיג אז מען זאל זיך נעמען אין די הענט אריין און מען זאל וואטשן אויף די קינדער. איך פארשטיי נישט, איך זאג עס שוין אסאך יארן, פארוואס דארף א יונגל גיין שבת אין פרי אין מקווה? ער האט עפעס א ווייב? ער האט מקיים געווען מצוות עונה? איך האלט אז ווען דער יונגערמאן איז נישט מקיים מצוות עונה, למשל זי איז א נידה, דארף ער אויך נישט גיין. הם אלע קומען יוי די אר"י הקדוש זאגט אז אפילו מ'איז געגאנגען פרייטאג נאכמיטאג זאל מען גיין שבת אינדערפרי ווייל ס'איז אן עקסטערע קדושה, איך קען די אלע זאכן, אבער אין די אר"י הקדוש'ס מקווה איז געווען א קאלטע מקווה מ'האט נישט געקענט פעניען, נישט געקענט שטופן קיינעם אין אחור, מ'האט נישט געקענט קוקן אויף נאקעטע מענטשן. דעמאלטס איז געזאגט געווארן אז מ'זאל גיין שבת אינדערפרי אויך, ווען נישט דער איז ריעלי נאו ריזען, ס'איז דא מער איסורים וואס ס'קומט צו צו די מקווה, סחיטה מיט אנדערע זאכן, מ'פעניעט אין מקווה, מ'דערציילט גאנצע מעשות שבת אינדערפרי. די אלע זאכן זאל מען זייער זייער אבאכט געבן. יעצט כ'האב געוואלט זאגן, כ'האב אויך גערעדט וועגן, ס'דא דא א ישיבה קטנה און ס'דא א מנהל א חזר, כ'האב געזאגט זיין נאמען און כ'זאג עס איבער נאכאמאל, ער הייסט משה האראוויץ, וויל איך ענק זאגן אז ס'דא אין בעלז איז דא נאך א חזר אין לאנדן אז דער בעלזער רב איז יעצט דארטן זאל ער אים זען צו משלח זיין הייסט אהרן קאליש אויף אים איז דא אסאך שמוץ איך האב שוין געזאגט וועגן אים אפאר מאל נאר בעלז לאזט זיך נישט זיי זענען א שטרענג חסידות זיי לאזן זיך נישט, רב כאפט אבער נישט אלעס גייט ארויף נאכדעם אויף זיין עקספענס, ווייל די חברה לאכן זיך אויס, עז סון עז דעי'ל בי פינישד עווריטינג עט בלייבן דער שמוץ אויף בעלז. יעצט איך וויל זאגן אז דער רב איז יעצט געפארן, מענטשן האבן מיך געקאלט ביסט גערעכט האסט ארויף געלייגט אהרן רייז רב'ס רייז נאר זיי טענה'ן האסט געזאגט ס'איז דעם רב'ס שולד, ווילן זיי זאגן ס'איז נישט דעם רב'ס שולד ס'איז די רעבעצן שולד, ווייסטו וואס ס'איז די רעבעצן שולד ניין נישט די רעבעצן זיי זאגן אז ס'איז דער שולד פון די הנהלה. אז דער רב ווייסט נישט פונקטליך יעדער ווער ס'טוט וואס, און ס'קען זיין ער ווייסט טאקע נישט, אבער ס'איז דאך דא ווי מ'האט דאך געשטעלט איינעם ער זאל זיך אומקוקן אויף די אלע זאכן, נו ווי איז יענער? יענעם'ס נאמען וויל איך נישט זאגן ווייל ס'איז מיר פארטרויט אלס א סוד, איך גיי נישט יענעם ווי מ'זאגט באגראבן, איך וויל דאך נאך האבן מענטשן וואס וועלן רעדן מיט מיר, אזוי רעדט דאך די גאנצע שטאט שוין נישט צו מיר, כ'בין דאך אין חרם, שטעל דיך פאר כ'וועל שוין נישט האבן די פאר מענטשן וואס וועלן רעדן צו מיר, כ'וועל דאך נישט טויגן. און איך וויל זאגן נאך א זאך, איינער האט מיך געפרעגט, די וואך שבת וואנעט ווייסט אז מען מוז נישט גיין אין מקוה? זאג איך אים ווייל אז דו הערסט אויס דעם האטליין וועסט הערן רבי יהודה בר אילעאי ברענגט אין גמרא ס'איז רוחץ פניו ידיו ורגליו און און ס'איז געווען די פניו כמלאך השם צבקות ס'איז בכלל נישט געווען קיין מקווה. ס'ווערט געברענגט חייב אדם לטהר עצמו ברגל דארטן דארף שוין יא זיין א מקווה איז במילא זיצטס רואיג רבותי און וואטש יור טשילדרען. איך האב געוואלט איבערגעבן צוויי באריכטן, די ערשטע באריכט האב איך געוואלט איבערגעבן וואס איז געווען. זונטאג פרשת תזריע מצורע. א גאנצן טאג, ס'איז געווען א צאמקונפט פון קאמיוניטיס און ס'איז געווען אסאך עקסטשעינדזש, ברוך השם, דער עולם האט שכל, מען קען נישט מער אנהאלטן, איך זאג ענק נאכאמאל, איך בין געווען יעצט אויף א פלאץ און איך בין דורכגעפארן עטליכע שטעט, כ'בין געווען אין טשיקאגא, פון טשיקאגא בין איך געפארן אויף דעטרויט און פון דעטרויט בין איך געפארן אויף קליוולאנד און.

טענה'ן דו מוזט געבן נאך טויזענט דאלער אונטערן טיש קיינער זאל נישט וויסן ווען נישט פליסטו פון דא און ס'קומט אן ענדע אויף דעם אויכעט וואטש ענד סי למעשה איז גייען די אינגעלייט און זיי האבן נישט קיין ברירה און זיי מוזן באצאלן שכר לימוד ווען נישט געט מען דאך א שטויס ארויס יעדן און אויף דעם ארבעט מען יעצט אויכעט וואטש ענד סי ישיבות גייען פארלירן אלע רעוועניוס אהרן זיצט איינגעלייגט ווייל ער האט גע'גנב'עט אביסל לאנטש פראגרעמס מ'האט אים גע'מסר'ט דער עולם איז היינט נישט אינטערעסירט אין די אלע דזשאנק ס'איז דא גאנצעטע. אינוועסטיגעישאנס יעצט ביי די fbi, ווייל איך האב זיי געזאגט דאס איז אלעס העיט קריים, איך האב זיי מסביר געווען וואס מ'האט צוגעלאזט ביי די אידישע וועלט העיט קריים, ס'איז אנבעליוועבל, מ'האט צוגעלאזט אין ווילימסבורג אפאר ראציגע חברה, קלאר דער משוגענער פון ארץ ישראל און דער יצחק שטערן זאל ארום גיין נעמען חסימות פון רבנים און ער איז די קלין גאי, ער איז אנקלאפישן ער האט גארנישט געטוהן, ער האט גענומען חסימות, די רבנים האבן אזוי געזאגט, ימח שמם די רבנים, זיי האבן נישט צוגעלייגט א האנט אין קאלט וואסער. וואס האבן זיי געטון די גאנצע זעכציג יאר פאר אונזער קאמיוניטי? סא זיי זענען באלעבאס אויפן שטאט? נחום ראזענבערג מוז מען גיסן בליטש אין די אויגן, שיסן מיט א גאן און אים ארויסווארפן פון שטאט? ווער זענט איר? און דער אייבישטער צאלט ענק אלעס צוריק, ברוך השם, דער אייבישטער העט ענק אויסקלינען פון ווילימסבורג, דער ב"ח ווען ער איז אוועק געגאנגען פון בעלז האט ער איבערגעלאזט דריי קללות, איינס זאלן זיין אלטע בחורים, און אויכעט סזאל זיין אסאך מאראסט, און נאך. ס'איז א דריטע קללה וואס איך געדענק שוין נישט. איך האב ענק איבערגעלאזט אזא קללה אז עטס וועטס נישט קענען מצליח זיין דא. ניין, עטס וועטס נישט מצליח זיין, און נישט ווייל עטס האטס מיך געטשעפעט, ווייל עטס האטס געטשעפעט תינוקות של בית רבן. עטס האטס געמיינט אלעס מעג מען? יעדער רבי האט געצויגן דעם זיפער און ארויסגעשלעפט דעם פופיק פאר יעדן קינד אין חדר וועמען ער האט געוואלט. און מ'האט נישט געקענט זאגן קיין ווארט, מ'האט מורא געהאט. ניין ניין, דאס האט זיך געענדיגט און ס'וועט זיך ענדיגן ענקער גאנצער עקזיסטענץ דא פון ווילימסבורג. מ'וועט ענק ארויסדרייוון אז ס'איז א מחיה. און ווער טוט עס? נאר א יד ישראל באמצע. למשל, איך בין געווען פאר פסח איינקויפן, זעה איך ס'איז געקומען די יאפיס און זיי האבן געוואלט קויפן דארטן איך ווייס פאר דריי דאלער א זאך געזאגט, און ס'קומען נעבעך די ווייבעלעך און זיי שלעפן זיך, איינער שלעפט זיך מיט א קינד אויף איין הענט, איינער אויף צוויי, איינער שלעפט א קערידזש און. קויפט איין פאר פסח און ס'איז געווען לאנגע ליינס, ס'איז דאך פאר פסח, האבן זיך די יאפיס גענומען שרייען וואט די, איך וויל נישט זאגן די לשון וואס זיי האבן געזאגט, וואט איז דיס, עי, גיי פאר אלדי שווארצע יאר, דו האסט גענוג סטארס ארום און ארום, פארשטייסט וואס דא גייט פאר, אונז האבן אריין געברענגט די יאפיס, זיי גייען אונז ארויס עסן פון דא, זיי גייען מאכן א קאמיוניטי אז ס'זאל זיין צוגעפאסט צו זיי, און דאס איז ענקער רשעות וואס האט זיך געטון אלע יארן, קומען איין עושר האט אראפ געברענגט. פון ווילימסבורג, א צווייטער האט אראפגעברענגט, יעדער האט ארויפגעצויגן די פרייז, אין די סוף איז נישט געבליבן קיין זכר פון די אלע עשירים, און ס'וועט נאך גיין ווייטער אויכעט, און מ'וועט נישט קענען דא וואוינען ווייל ווילימסבורג איז געבויעט אויף אידיש בלוט, געקומען א קלויזענבארגער רב האט מען אים ארויסגעווארפן ווי א הונט, ביסט א סאטמארע חסיד? ווי עדמייער. עס, באט וואס האסטו יענעם ארויסצוווארפן? צודרייטע חברה. יעצט איז די קאמיוניטי קאנעקשאנס הייסט עס, זיי האבן זיך געטוישט קאמיוניטיס, יעצט אליינס האט מען מיר געזאגט פון די OU אז ס'איז דא הונדערטער מענטשן וואס זיי טוישן קאמיוניטיס, עד כדי כך ס'איז געווען דארט א יונגערמאן, איך האב געזאגט פאר אלע מיינע ידידים וואס הערן מיך אויס, קומטס, ס'איז געווען א יונגערמאן וואס ער איז געקומען, ער איז משגיח אין א בעיקערי אין לעיקוואוד, און ער מאכט דארט א שיינעם וועידזש. חודש, נאך סוף חודש פעלט אים נאך אויס צוויי הונדערט דאלער ביז ער ענדיגט צו באצאלן דעם רענט, האט ער גראד באקומען א דזשאב דארט אלס א משגיח אין א שטאט, שיינעם דזשאב, מכובד, די חילוק נאר צווישן רענט, צווישן עה לעיקוואוד רענט און צווישן וואס ער גייט צאלן איז, דארט קויפט ער א הויז פאר זיבעציג טויזנט דאלער און ער גייט באצאלן מסתם הונדערט פופציג דאלער א חודש מארטגעדזש, עס וועט נאך אויסקומען דאס הויז קאסט, נאך עקספענסעס, גארביטש רעמאוועל, די אלע זאכן, טעקס, וועט אים אויסקומען אלעס אינאיינעם צוויי הונדערט און פֿופֿציק דאלער ווערסעס צוויי אהאלב טויזענט דאלער. איך זאג נאכאמאל פארן עולם, זייטס נישט קיין בהמות, עטס האטס גארנישט מער פון ווילימסבורג, עטס האטס יאפיס, זיי מעגן דערגיין די יארן אין אלע סטארס, עטס וועטס נישט קענען דא וואוינען, און זיי ווילן נישט נעמען קיין באלאוני, זיי זענען האלב קראנקע מענטשן עניוועי, זיי האבן נישט וואס צו טון מיטן טאג, נעמען זיי זיך שרייען אויף אידישע ווייבלעך, וואס איז די אידישע ווייבל שולדיג, ווען די ווייבל וואלט אריינגעשניטן אין פראנט פון אים, און זי וואלט אים צוגענומען די נעקסט, פארשטיי איך אז זיי שרייען.

טשעפע נישט ווייל דער אייבערשטער גייט דיך אוועקנעמען פון געלט אדער דאס געלט פון דיר, דערווייל האט ער אנגעהויבן קודם מיטן קינד, אויסער דעם האסטו א קינד וואס כ'האב דיר שוין געזאגט, ער האט געוואלט איך זאל אים בויען א מקווה ביי זיך אינדערהיים, כ'האב אים נישט געבויעט ווייל אין לונדון האב איך אינפארמעישן אז ער האט מכשיל געווען הונדערטער קינדער, ער איז געווען אן עושר'ס א זון און ער האט געמאכט משכב זכר מיט הונדערטער קינדער, יעצט חיים משה איף יו נאו וואטס גוד פאר יו וויל איך עס דיר זאגן, כ'האב דיר דעמאלטס געזאגט מיש דיך נישט מיט די וויזשניצער פאליטיק אויך נישט, האסטו מיר צוריקגעשריבן א לאוו לעטער דו דאנקסט מיר זייער, שכוח, כ'האב דיר געזאגט וואס האסטו דיך צו מישן? דו דו, רב משה'ל האט איבערגעלאזט אדער א בהמה אדער א שייגעץ. די בהמה איז סרול, דער שייגעץ איז מענדעלע. וואס דארפסטו דיך מישן ווער ס'זאל זיין רעבע, אויף דעם דארפסטו דיך לאזן קאסטן געלט? דיר איז א חילוק יעצט ווער ס'איז רעבע? ער געגאנגען ער גענומען צו ווארפן זיין טאטנס בית מדרש ווייל ער האט געהאט א חשבון ס'זאל נישט בלייבן א זכר פון זיין טאטן ווייל זיין טאטע איז געווען אן עבודה זרה ווייל ער האט אים נישט געוואלט איבערגעבן די רביסטעווע? איך וויל דיך עפעס פרעגן, דו משוגענער דו ווי לייגסטו דיך אריין אין אזא קראנקן בעט געגאנגען מ'האט דא פארקויפט דא פאר די ארטיסטן איז האמער שוין פון אלע זייטן ארטיסטן אויף יוניאן עוועניו האמער ארטיסטן דא ביים ים האמער ארטיסטן אריבער די ברידזש האמער ארטיסטן האב איך דיר געזאגט דעמאלטס אז דו ווילסט עס יא טוהן טוה א טובה פאר כלל ישראל אונז זעמער צובראכן אונז האמער נישט ווי צו וואוינען ס'דא אסאך שיינע קהילות ס'דא געגנט ווי מ'קען מאכן אייגענע קהילות אבער נישט אזוי ווי סאקמער קאקמער, דאס זאלסטו נישט טוהן, איך מיין וואוינען צווישן גוים, ס'דא שטעט ווי די ריעל עסטעיט איז ביליג, ס'איז שיינע שטעט, ס'האט אלעס, מ'דארף נישט האבן א קאר דארט צו וואוינען, ס'איז נישט רורעל עריע, האסט געמאכט דא אפאר הונדערט מיליאן דאלער, נעם א פאנד פון צוואנציג מיליאן דאלער, זאג איך בוי אויך א שטעטל, א שטעטל מיינט צו זאגן ווער ס'וועט וועלן ארויספארן אין א שטאט וואוינען, מ'דארף נאר בויען א שול און א מקווה. תלמוד תורה'ס הייבט מען אן מיט א קינדערגארטן, קענסטו מצליח זיין, אבער נישט אזוי ווי מען האט געבויעט יעצט בלומינגדעיל, בלומינג בלומינג איז דאך אויך א גניבה גזילה, זיי גנב'נען, זיי נעמען געלט אונטערן טיש, זיי נעמען סעקשן עיט, איך האב עפעס אין בלומינגבערג? אונז האמיר עפעס אין דעם? דאס איז גארנישט. דאס האט געמאכט אפאר אידן זאלן מאכן פרנסה, האסט געמאכט אפאר הונדערט מיליאן דאלער, זאלסטו זען אז זאלסט צוריק לייגן די אידישע קאמיוניטי, ביסטו דאך דער חכם הדור, דער גרויסע אפגעפליקטע בהמה, האט דיר דער אייבערשטער באצאלט, דאן האט ער צוגענומען איך ווייס צוואנציג דרייסיג פראצענט פון דיין פארמעגן, ווען מ'האט געטוישט אז ענגלאנד גייט נישט אריין אין די EU. איך וויל די זעלבע זאגן פאר יעדן איינעם, נישט נאר פאר חיים משה, און ווער ס'האט געלייגט די האנט אין ווילימסבורג די ענד לסוף מבקש ככר לחם, עטס האטס נישט געטארט נעמען אזא. קאמיוניטי וואס די רבי האט געבויעט, די רבי, נאך פארן רבי'ן, ס'געווען רבי שרגא פייוול מענדלאוויטש. ס'געווען אנדערע וואס האבן דא געבויעט, זיי האבן געבויעט אידישקייט אלע יארן, און עטס האטס עס גענומען און דיסטרויעד קאמפליטלי, מען האט געמאכט דערפון א לענדמארק אז מען קען אפילו נישט באצאלן קיין רענט, סאו איך וויל נאכאמאל מסביר זיין פאר די אלע חברה, לאזטס ענק נישט אל תבטחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה. די טייטש איז אל תבטחו בנדיבים מ'זאל זיך נישט פארלאזן אויף די גבירים ווייל זיי געבן עניוועי נישט. בבן אדם שאין לו, א מענטש וואס ער האט נישט, פון אים תשועה קענסטו נאך אמאל עפעס האבן. אונז דארף מיר אנהייבן אליינס ארויסצומופן פער כיתות צוואנציג דרייסיג פערציג אינגעלייט, אין די שטעט ווי ס'איז יעצט געווען פון די או יו איז דא שילן אויס גראד ווי צו דאווענען, ס'איז דא מקווה'ס, ווארסט קעיס סענעריאו וועל איך עס קומען בודק זיין, אבער ס'איז דא אלעס, ס'איז דא אידישע סטאר, מילמארט דעליווערט זיינע טרייפות דארט אויכעט, און סאקמער קאקמער קען אויך עפענען דארט א בוטשער סטאר, דער'ס נאטינג ראנג. עטס מוזטס טראכטן א תכלית. כ'וויל ענק אויסלערנען א זאך. דאנעלד טראמפ האט אין מאנהעטן גרויסע געביידעס. דארט קאסט, כ'ווייס, די אפקיפ אליין האב איך געזעהן קאסט א מיליאן צוויי הונדערט טויזנט דאללער אויף א וואן בעדרום אפארטמענט. די אפקיפ. די אפקיפ מיינט ווען מ'שטעלט דיך דאך צו אונטן, מיט א דאור מען, מיט אלעם. וויל איך פרעגן, פארוואס זאל מען אונז נישט אריינמופן דארטן? פארוואס? ווייל דו האסט נישט צו באצאלן, סקאסט זעכציג מיליאן דאלער אן אפארטמענט פון וואן בעדרום האסטו עס נישט צו באצאלן. נו, ווער האט דיר איינגערעדט אז דו מוזט ווייטער בלייבן וואוינען אין ניו יארק? די רשעי הדור האבן אונז שוין צוגענומען ניו יארק, די רשעי הדור האבן אונז צוגענומען ברוקלין, זיי האבן פארקויפט ווי זיי האבן געקענט מאכן א דאלער, סאו ווער האט ענק איינגערעדט? ווער האט ענק געזאגט עטס מוזטס בלייבן וואוינען דא אין ניו יארק? איך בעט נאכאמאל דעם עולם, לוק אינטו וואט איים טעללינג יו, ס'איז דארט געווען, איך ווייס זיכער, הונדערט פופציג צוויי הונדערט אינגעלייט חסידישע וואס זענען געקומען רובם ככולם פון מיין האטליין, און רובם ככולם זענען געווען מורא'דיג צופרידן אז ס'איז דא כי יש שבר במצרים, ס'איז דא א האפענונג, מ'האט זיך אריינגעזעצט דא און מען מוז דא זיין ווייל דיין מאמע האט דא געצינדן לעכט מוזטו אויך צינדן לעכט, מען מוז דיך ארויספירן פון דא, דער אינגערמאן האט נישט קיין געלט צו באצאלן דעם רענט, און איך בין אליין געווען יעצט, איך בין אליין געווען אין קליוולאנד, ס'איז דא הייזער, א א ס'איז ממש א דזשאוק. און נאך קליוולענד הייטס, און נאך קליוולענד איז דא קליוולענד הייטס, נאכדעם איז דא די ישיבה, די ישיבה וואס זי שיקט אונז ארום און ארום צו צינדן חנוכה לעכט, טעלזער ישיבה. זיי זענען נישט אין קליוולאנד ממש, זענען אין א שטעטל לעבן קליוולאנד. ס'הייסט וויקליף אהייאו. איך זאג ענק באמת ס'איז א דזשאוק וואס ריעל עסטעיט איז, און איך וויל ענק זאגן נאך א זאך, אין די בעק פון קליוולענד איז דא די איינע פון די פינף לעיקס, זומער דארף מען נישט קיין עירקאנדישאנער, ביינאכט. דער איז נאו עירקאנדישן נידעד, ווייל די לעיקס געבן ארויס קעלט, די קאלטע פון די וואסער, די קאלטע לופט, און די קאלטע וואסער מאכט קאלטע לופט, און ס'בלאזט עס ארום איבעראל, ס'איז אנבעליוועבל, אונז האבן זיך אריינגעזעצט דא אין דעם פלאץ, איך זאג ענק נאכאמאל, ווען דער רבי וואלט ווען געלאנדעט אין פלארידע וואלט ניו יארק געווען א פלאץ וואו ס'איז אסור צו וואוינען, וועגן גילוי עריות. האט די רבי געלאנדעט אין עליס איילענד, איז געווארן פלארידע גילוי עריות, מען דארף טראכטן א פיוטשער, יו העוו טו בעדערן יור לייף, ס'איז געווען דארט אזוי פיל אינגעלייט, זיי האבן אזוי גערעדט און געוויינט אז זיי האבן נישט דורך צו לעבן דעם טאג, און דער עולם איז וועלקאם, וועל עקסעפטעד, כ'האב געזען א חסידישער איד, מיר, איך בין דארט געגאנגען, איך בין דאך געווען א חלק פון די ארגענעזעישאן פארן היימישן עולם בין איך דאך, און איינער האט מיך געזען דארט און זאגט ער ראביי, יו אר לוקינג פאר א דזשאב? ווי העוו א תלמוד תורה, יו קען טיטש תלמוד תורה, יו קען טיטש חומש, כ'האב אפילו נישט געוואוסט וואס מ'דארף טיטשן, זאג איך אים יעס איי וואנט טו טיטש, האו מאטש דו יו פעי, ווי סטארט עט סעווענטי טאוזענט דאלערס א יער, פרעג איך אים איך מעג אראפציען די הויזן פאר די קינדער אויכעט, זאגט ער גאד פארביט, אר יו קרעזי, זאג איך אים דעטס מיי מישן, איי קענט ביקאם א טיטשער, ביקאוז איך בין ביזי זיך צו שלאגן מיט די חזירים, ענד איי וואנט יו טו נאו, איף יו גאנא הייער א רעבי, ספעשל פראם די ארטאדאקס סורקל, און דו קענסט זיי נישט,

און ממילא קענסטו שוין היינט נישט עפארדן ווילימסבורג אויך נישט ביקאוס ס'איז געווארן אזוי ווי טראמפ טאוער. איז כ'האב הנאה פון די אלע וואס זענען געקומען, ס'קומען אריבער הונדערט אינגעלייט וועגן מיר, זיי האבן מיר אלע געזאגט אנלי ביקאוס אוו יו ווי קעים. שוין, די אייבערשטער זאל העלפן ס'זאל מצליח זיין. יעצט לאמיר גיין ווייטער. דאס איז געווען דער ערשטער טאג, זונטאג. מאנטאג איז געווען אזא סוקסעספול, איך זאג ענק באמת א סוקסעספול מיטינג. וויאזוי צו לערנען מיט די קינדער, קודם איז געווען א רב וואס האט גערעדט, ער איז די רב פון עמודים, ער האט זייער גוט גערעדט. האב עס שוין ארויפגעלייגט אויפן האטליין. אבער איך וויל זאגן דעם תמצית, דעם שפיץ, וואס ער האט מסביר געווען. אדיקשאן קען מען אינהערטען עט עני עידזש, ס'איז נישט ביי צוואנציג צו ביי דרייסיג איז מען שוין נישט אדיקטעד, אדיקשאן קען קומען אין עני עידזש, און אדיקשאן קען קומען אין עני פארם, ס'איז דא סעקשועל אדיקשאן, ס'איז דא אדיקשאנס פון דראגס, ס'איז דא אדיקשאנס פון. דרינקס, מען האט אסאך געפאוקעסט אויף די דרינקס, מענטשן קומען אין שול און מען געבט צו לחיים, קומט א יונג יונגעלע, עס איז א ביטערע טראפ, מען געבט עס א טעיסט, אבער עי וועיט א מינוט, א פיו מינוטס לעיטער איז ער געווארן אביסל היי, הייבט ער אן צו טראכטן, דאס איז וואס ער וויל, הי וואנטס דעט, הי איז אין פאר דעט, און דאס איז די ארגסטע זאך, יו קען געט אדיקטעט עני טיים אווער עניטינג, צופיל קעיק איז אויך אן אדיקשן, איף יו קענט קאנטראל יורסעלף צו נישט צו עסן צופיל קעיק, האסטו א פראבלעם, א. אביסיטי, יעדער איז אזוי גראב ווי א חזר, דאס קומט ווייל דו קענסט דיך נישט קאנטראלן דאס עסן, דאס איז אן אדיקשאן פראבלעם, און אדיקשאנס קען זיך אנהייבן ביי די זעכציג אויכעט, לעיזער בערלאנד למשל דער חזר, ער איז שוין יארן א חזר אבער ער איז אלט אַכציק יאר, ער איז פול מיט אדיקשאנס, ער האט ליב יונגע מיידלעך, ער האט זיינע אייגענע ניסעס מיט נעפיוס געמאלעסטעד, זיי זיינע קינדער ווייסן ווער ער איז.

האב איך געטראגן די, ס'איז דא צו קויפן דא אין ווילימסבורג וואס מ'מישט עס אויס מיט הייס וואסער, ס'איז אזא אזא קאפי, ס'איז נישט עקזעקטלי א קאפי, ס'איז אזא זייער א טייערע קאפי, און איך האב עס געגעבן שטאטס צו געבן ברוינפן, מ'געט אויף דעם אויך לחיים. כ'האב שוין לאנג געזאגט מ'טאר נישט אריינלאזן אין שילן מ'זאל געבן ברוינפן, כ'דענק אמאל האט מען געמאכט קידושים גרויס ווי דער גלות, ס'איז אזוי געווען, מען האט שוין נישט געוואוסט וואס נאך צו געבן, נאך צו געבן, מען האט שוין געגעבן פיש, מען האט שוין געגעבן טשולענט, מען האט שוין געגעבן קיגל. קיצור, די רבנים האבן זיך צוזאמגענומען, זיי האבן געזאגט עד כאן. ס'איז געווען מענטשן האבן נישט געהאט דאס געלט צו באצאלן פאר א קידוש. מען געמאכט, מען קען געבן נאר לעיקעך מיט ברוינפן. למשל אין וויזשניץ אין מאנסי איז א גרויס בית מדרש, מעג מען נאר געבן צוויי צו דריי טאצן, און דאס איבריגע איז שוין קיינס. כאניש. נישט מער. מ'וואלט געדארפט מבטל זיין די גאנצע זאך פון געבן ברוינפן, געב גרעיפ דזשוס, יעצט ס'דא א נייע קאמפעני וועלטש גרעיפ דזשוס, כ'ווייס נישט צו ס'איז כשר צו נישט ווייס איך נישט, כ'ווייס נאר אז מ'נוצט עס, ס'האט א הכשר. דעטס אלל יו העוו טו דו, געב וועלטש גרעיפ דזשוס, קיינער דארף נישט אנטרינקען יענעם מיט ברוינפן. אינגערמאן גייט אהיים האלב שיכור, פירט זיך אויף משוגע אינדערהיים, שרייט אויפן ווייב, שרייט אויף די קינדער, דעטס נאט א וועי טו דו טינגס. פאלט אריין אין בעט, פאפט זיך אויס. איטס נאט א וועי טו דו טינגס, יו העוו טו סטאפ מיט די ליקערס און מיט די ברוינפנס, איך האב געדאוונט אין קליימער פאר מ'האט מיך ארויסגעווארפן, געווען דארט איינער פלעגט ער ברענגען שיוואס ריגל און ער האט ביים ליינען האט ער יעדן אנגעזויפט דערמיט, אונז זענען אלע אהיים געגאנגען היי, מ'האט געקענט זעהן אויף זיי, און ער פלעגט עס רופן חוות דעת, שיוואס חוות, חוות דעת, אז ס'ברענגט אים דעת.

ווי מ'עט סערווען ליקער ביי קידושים עט די שול ווערן צוגעשפארט עטס זענטס מכשיל די קינדער און עטס זענטס מכשיל יונגעלייט אויכעט דער אינגערמאן גייט נישט קויפן ברוינפן סאיז אים נישט אינטערעסאנט אבער אין שול עט ער כאפן א שאשקע נאו וועי. אונז ברעך מיר אונטער די יוגענט, די יו עס גאווערמענט לאוס זענען געמאכט פאר א פורפעס מען זאל עס איינהאלטן איט שוט בי סעיפטי פאר טשילדרען נאר אונז זעמער דאך די קלוגע ווייל אונז קומען פון סאקמער קאקמער פון מאראמאראש פון סעגעט אונז זעמער קלוגער פון די אלע לאוס. דער שוד בי נאו ריזען מען זאל אלאוען, האסט יארצייט? זיץ אינדערהיים איז לערן א פרק משניות, מ'וועט געבן לחיים, לחיים וועט מען געבן אויף גרעיפ דזשוס, איך האב אויך געגעבן ביי מיינע עלטערנס יארצייט גרעיפ דזשוס, כאטשיג ביי מיר ביי אונז איז נישט דא קיין קינדער ס'איז נאר דא אלטע מענטשן, און איך האב געטענה'ט איי פרעקטיס וואט איי פריטש, איך האלט נישט אז מען מעג געבן ברוינפן צו טרינקען, גרעיפ דזשוס איז מאר דען אינאף, אויף דעם קען מען געבן לחיים. צו מען קען מאכן קידוש שבת בייטאג אויף א כוס פון ברוינפן צו נישט איז א גאנצע קאנטראווערשל אישו. ס'איז געווען חסידות'ער וואס מ'האט יא געמאכט מ'האט נישט געמאכט, מ'האט אויסגעטרינקען א רוב כוס, אבער אויף וויין קען מען זיכער לויט יעדן מאכן קידוש. שאלה איז נאר צו אויף ברוינפן קען מען אויך מאכן קידוש. ווען א טאטע זעט אז א זון גייט צו דארט ווי מ'געט. לייגיג אין ברוינפן, זאל ער אים זאגן מיין טייער קינד איך וויל נישט זאלסט דארט צוגיין. אונז האמיר געהאט א שמש חזקאל שמש, ער האט געהייסן חזקאל ראזענבערג, דער זון פון רבי אידל ראזענבערג, דער מענטש האט מכשיל געווען יעדעס פיפטע קינד אין קליימער, ער האט געהאט אונטן דעם שמש שטיבל, און האט אויפגערופן דארט קינדער און האט אראפגעצויגן די הויזן. ער איז געווען א שיכור, ער האט זיך נישט געקענט צוריקהאלטן, ער האט פארקויפט די ברוינפנס, און ער פלעגט זיך גוט גוט אנשיקערן, און נאכדעם איז ער געלאפן כאפן א יונגל. זנות מיט שיכור דאס איז איין זאך, איט גאוס טוגעדער. נח ער איז געווען א איש צדיק תמים, ער האט איינגעפלאנצט א וויינגארטן, ער האט זיך אנגעשיקערט, און ער איז געווארן א סארס ונרווה, סעקס, סארס ונרווה מיינט א זון האט אים אפגעשניטן די מעשה, האט אים מסרס געווען, און א נרווה מיינט ער האט אים אריינגעשטופט זיין פיפיק אינעם טאטנס, אינעם נח דעם צדיק'ס אחר, דאס איז וואס ס'איז געווארן. פון אים ווייל ער האט געטרינקען דעם וויין, ער איז געווען א איש צדיק און ער איז געווארן אן איש אדמה א דר'ערטליגער. עניוועי, דאס איז געווען דער ערשטער פאוקעס פון דעם רב, איך זאג מיין אייגענע טערמינאלעדזשי, ער האט עס אביסל איידלער געזאגט, ער איז דאך סוף כל סוף א רב. נאכדעם איז געקומען א רעדנער א גרויסער דאקטער און זיי האבן זייער שיין צולייגט דעם מצב און וואס מען דארף צו טון און וויאזוי מען דערקענט אויף די קינדער. יעצט איך וויל ענק זאגן, איך זאג שוין זייער א לאנגע צייט, אז טאמער מען האט נעבעך מאלעסטעט א קינד איז, דער קינד איז אויף צרות, איך בין מסביר דאס די גאנצע צייט, א גרויסע פראבלעם. יעצט פרעגט מיך יעדער אויב אזוי מען האט מאלעסטעט א קינד איז נישט דא מער קיין בחירה, האב איך אים געזאגט ניין ניין ניין, א בחירה איז אייביג דא, די שאלה איז נאר וויפיל כח סדארף נעמען מען זאל זיך צוריק שטעלן אן די רייט טרעק, ס'דא הונדערטער יונגעלייט וואס זיי זאגן מען האט מיך מאלעסטעט, און שוין היינט אפילו מיין עידזש זאגן מען האט אונז מאלעסטעט. אונז האמיר זיך געשלאגן טוט ענד נעיל און אונז האמיר אויפגעשטעלט א פעמילי מיט אלע שוועריקייטן, יעצט דארט איז געווען מענטשן וואס האבן גערעדט, צוויי מענטשן, איינער איז געווען אויף אלקאהאל מיט דראגס און ער האט פארלוירן זיין ביזנעס, ער האט פארלוירן זיין ווייב מיט די דריי קינדער, ער האט פארלוירן וויזיטעישן, נאכדעם האט ער זיך געגעבן א כאפ אז ער איז אויף צרות, איז ער געגאנגען און ער איז געגאנגען צו עי עי, אלקאהאל אנאנימעס, און ער איז געגאנגען צו דראג ריהעביליטעישאנס דריי מאל ביז פיינעלי הי דיד איט. נאכאמאל חתונה געהאט, ער איז שוין סאובער יארן, ער וויל נישט וויסן פון די אלע זאכן, עס האט אים געקאסט א פרייז, און נאכדעם איז געווען נאך איינער וואס האט אויכעט מסביר געווען זיין לייף היסטערי, און דאס איז זייער וויכטיג אז מען זאל רעדן פון דעם, פארוואס? ווייל מען זעט איף יו רילי פוט יור עפערט אינטו איט וועסטו קענען אלעס דורכברעכן, און דאס וויל איך זאגן פאר די אלע בחורים וואס זענען געווארן מאלעסטעד, מיט די אלע מיידלעך וואס זענען געווארן מאלעסטעד מיט גערעיפט, לייף איז נאט אווער ווען איט העפענס. העפענס, לייף איז גאנא בי ווערי באמפי, באט ס'איז נישט אווער, מ'קען ווייטער אנהאלטן, און למעשה איך וויל נאכאמאל זאגן, די ערשטע פאף וואס מען געט, דאס איז די ארגסטע פאף וואס איז דא, ווייל נאכדעם איז שוין זייער שווער זיך אפצושיידן, נאכדעם האבן זיי געהאט די נעלאקסען, די מעדעצין, זיי האבן געוויזן וויאזוי מען ארבעט דערמיט, אז טאמער אז טאמער א מאמע האט א קינד וואס איז נעבעך פארכאפט, זאל זי גיין נעמען א פרעסקריפשאן, און זאל אבער וויסן וויאזוי מען טוט עס הענדלען. געווען א דעמאנסטרעישן פון דעם, דאס איז היינט איז דאס די קינג אוו די לייף סעיווינג פון דראגס, כ'מיין ס'נעמט דיך נישט אוועק פון דראגס נאר ס'מאכט זאלסט נישט שטארבן אן די ספאט, און ס'איז אויכעט פאר קאוקעין געווען א שיינע אילוסטרעישן מיט א דעמאנסטרעישן, מ'האט אלעס געוויזן און דאס האט געמאכט א מורא'דיגן איינדרוק. געווען א גרויסער עולם, געקומען פון אלע זייטן, ס'געקומען מענטשן, זיי האבן מיר געזאגט, זיי זענען געקומען, זיי האבן עס געהערט אויפן האטליין, זיי האבן נישט געוואוסט אפילו דערפון, אוודאי, ווייל דער ימח שמו דער איד, וואס דער משה טעראריסט אב"ד המוסרים האט אוועקגע'גנב'עט פון כלל ישראל, דאס איז דאך געווען, דער איד, דאס איז געווען א זאך וואס דער רבי האט געהייסן מען זאל גיין נאך געלט אין בית מדרש, יעדער טאטע וואס האט געלעבט אין מיין טאטנ'ס צייט האט פאר דעם געגעבן געלט, נאכדעם איז געקומען אפאר רוצחים, זיי האבן עס אוועק. גע'גנב'עט. און די זעלבע זאך איז דער בלאט, זיי ווילן נישט שרייבן פון די זאכן. איך האלט אז איינער דארף מאכן א צייטונג וואס זאל ארויסקומען נאר פאר די עניינים. עס איז מורא'דיג וויכטיג ס'וועט מציל זיין דעם דור, פון איד און פון בלאט, ווען דו האסט אים געענדיגט ליינען האסטו גארנישט דערפון. די בעסט קעיס סענעריאו קענסטו ליינען אז מ'פארט אויף ר' שמעון, און מ'פארט דא און מ'פארט דארטן, און יעדער פארט זינדיגן. ס'דא א דזשאוק וואס זיי זאגן, ס'גייט ארום, ס'איז צוזאמגעקומען דריי גרויסע צדיקים אין הימל, ר' נחמן און ר'. שמעון און רבי שייעלע קריסטירער. קיצור, זיי האבן זיך דורכגערעדט וואס מען טוט אלץ מיט די זאכן, מיט די פארן אויף קברים. האט רבי שייעלע געזאגט, קוק, זיי קומען דא אהער אויף אונגארן, מען זיצט דא און מען זינדיגט. ס'איז שוין נמאס געווארן די קלעסיקל זונות פון פוילן און פון רוסלאנד. די אונגערישע איז א נייע קלעסיקל זונה. קומט מען אויף אונגארן, מען קומט לעצטנס, מען זאל זיין אין אונגארן, און דארטן אז דו גייסט אויף די הויפט גאס קענסטו. נעכטן גאר אין א האלבע נאכט, קומען צו מיידלעך איינס נאכן ס'אנדערע, זעקס, זעקס, זיי קענען נאך נישט זאגן סעקס זאגן זיי זעקס, און דו קענסט טון וואס דו ווילסט. אזוי באקלאגט זיך דער רבי שייעלע קערעסטירער, זאגט דער רבי שמעון בר יוחאי, נו קוק וואס זיי טוען צו מיר, עס קומען אלע רעבעס, זיי קומען, מען גייט פלעצקען און מען גייט טאנצן און מען גייט זינגען בר יוחאי, מען איז אויף די פארענטשעס צוזאמגעשטופט איינער מיטן צווייטן, און אין די קליינע געסלעך אין מירון כאפט מען שיקסעס, מען כאפט דארטן גוירלפרענדס אין הכנסת אורחים פאר צוויי יאר האט מען אנגעשוואנגערט א פרוי מיט א קינד, א צווייטע פרוי איז געווארן אסור על בעלה, זי איז געקומען נאך לג בעומר, זי איז געווען אביסל היי, האט זי געזאגט, זי האט געטרינקען אביסל און זי האט אנגעהויבן צו זאגן, העי, קוק וואס איז געשען, און דער בית דין האט גע'פסק'נט זי איז אסור על בעלה. דאס איז וואס דא גייט פאר, דא גייט פאר דאס ארגסטע מין זנות וואס איז דא אויף די וועלט, און חוץ פון דעם גייט מען נאך אין אנדערע פלעצער, כ'האב ענק שוין געזאגט, אין ראשון לציון אין בית החיים קענסטו פאר צען שקל קריגן א. ס און ליגן זי שטעלט זיך א זי לייגט זיך דיר אראפ אויף די מצבה ווייל ארץ ישראל איז דאך דא ליגעדיגע מצבות און די קענסט דיך ארויף לייגן אויף ע דארפסט נישט באצאלן קיין האטעל און ס'איז נישט דא קיין ווידיאו דאס איז וואס דארט גייט פאר אזוי באקלאגט זיך ר' שמעון זאגט ר' נחמן די וואלסט נישט געוואלט וויסן וואס זיי האבן ארויף געלייגט אויף מיין נאמען ד'הייסט קענסט קומען זינדיגן. און איז דא א מעשה, איז עפעס איינער געווען א גרויסע בעל עבירה מיט עריות מיט אלעם, און ס'איז געווען א שרעק, איז געגאנגען איינער פון די ברסלב'ע חסידים און זיי האבן אים גענומען אויף אומאן, און געזאגט, ביז אהער האב איך מיך מטפל געווען מיט דיר, יעצט וועט זיך די רבי מטפל זיין, דאס מ'האט אנגעלייגט אויפ'ן ר' נחמן, ארויסשלעפן אט די בארד מיט די פיות פון גיהנום. כ'האב אויך געזאגט אמאל א גוט ווארט, איינער האט מיך געפרעגט נו ווי איז די בחירה, זאג איך אים הער אויס, ס'געווען א איד וואס האט געטיילט טאביק אין א בית מדרש, קיצור ס'קומט אויף יענע וועלט, יעדער באקומט עולם הבא, מ'האט געדינט דעם אייבערשטן, מ'האט געדאווענט, און געלערנט, און אים האט מען געגעבן דארטן צו זיין אין פאלוש ערגעץ אזוי א שומר, פרעגט ער דאס איז אלעס? זאגט מען יא, פאר א טאביק שמעקער געבט מען נאר דאס, יענע אידן. האבן געהארבעט און געטוהן, געבט מען זיי גרויסע זאכן, פאר א טאביק שמעקער געבט מען צו זיין אינדרויסן שומר הפסח פון גן עדן, יעדעס מאל מען עפענט אויף די טיר קומט ארויס אביסל א ליכטיגקייט פון גן עדן, די זעלבע דא אויכעט. פון אזא גיהנום וואס ר' נחמן קען דיך ארויסשלעפן, דאס איז אזוי ווי ביי די טיר, ביי די טיר ערגעץ, דאס איז נישט, דאס איז גארנישט, ארויסשלעפן פון גיהנום און וואו דער גן עדן, און ווי דאס עכטע באשעפט, עס האלט זיך אזויפיל, איך וויל דיר עפעס זאגן, ווען. זיי האבן עס אנגעלייגט אויף ר' נחמנ'ן, ווען ס'האט עס נישט ווען ר' נחמן געזאגט איז דא אויף דעם אזויפיל קשיות מיט סתירות מיט קעגן חזל קעגן שכר ועונש, איז במילא זאג איך פאר יעדן איינעם, זיץ אינדערהיים ראש השנה, האסט א ווייב, האסט קינדער, דארפסט זיי מחנך זיין, דארפסט וואטשן זאלן נישט גיין אין טוילעט אליין, אין אומאן איז דאס נישט דא, דו קענסט נישט וואטשן דיין קינד, ס'איז צו גרויס די בתי מדרשים, און די טוילעטס איז צו גרויס, און יעדער קען דיך ארויפנעמען צו מאכן קידוש, דו קענסט נישט וואטשן דיין קינד. עניוועי. סאו דאס איז געווען די צוויי היילייטס פון די אסיפה וואס מיר האבן שוין ארויף געלייגט פאריגע וואך אויפן האטליין. כ'וויל יעדער זאל עס הערן, באקומען פרעמישן איך מעג עס ארויף לייגן. ס'האט עס געפירט צבי גלאק פון עמודים, דער וואס יעדעס קינד נעבעך וואס ס'ווערט געהארגעט וואס ער אווער-דראגט זיך מאכט ער די טהרה מ'זאל נישט זעהן וויפיל שטעכעכץ ער האט אין די הענט, די גאווערמענט זאל נישט זעהן. און נאכדעם זאגט מען ער האט געהאט א הארץ אטאק אזוי ווי דער בחור פון בעלז וואס איז יעצט. געשטארבן, איז קאלט מיך איינער אן, נעע ער האט געהאט א הארץ אטאקע, ער האט געהאט צו טון מיטן הארץ, ער האט געהאט א הארץ אטאקע האט ער געהאט, ער האט שוין נישט געגעסן דא אפאר וואכן פאר ער איז געפארן קיין ארץ ישראל, אים האט מאלעסטעד א מחנך. יעצט וואס כ'האב געוואלט זאגן איז, ווען כ'בין געפארן צו די אסיפה, בין איך דאך געפארן, קאלט מען מיך אריין, זאלסט וויסן, יעצט די מינוט, האט זיך גענומען א מיידל דאס לעבן, א אידיש מיידל האט זיך גענומען דאס לעבן, יא. זי האט זיך אָו-די, אווער דראג, און געשטארבן. בין איך געגאנגען, ביי די אסיפה טרעף איך הערשל גלאק, איך פרעג אים זאג מיר האסטו געהערט פון דעם און דעם קעיס, איך זאג אים דעם נאמען ווייל אויפן האטליין וויל איך עס נישט זאגן אבער אונז ווייסט מען אלע אינפארמעישן, ווייסט וואס ער האט מיר געענטפערט, דו ווייסט וואס דא איז געווען, זאג איך אים ניין, טעל מי, זאגט ער דא איז געווען אזוי. איר בויפרענד האט זיך גענומען דאס לעבן פאריגע וואך, און זי האט אים געוואלט נאכגיין, האט זי גענומען דאס לעבן די וואך. ווען מען איז אויף דראגס ווייסט מען שוין נישט וואס מען טוט, און דאס איז וואס די אידישע קאמיוניטי איז היינט אלל אבאוט. יעצט די גוישע קאמיוניטי איז אויך שלעכט, קיינער זאגט נישט די גוישע קאמיוניטי איז בעסער, נאר אונז סופאוזינגלי זענען מיר דאך אידן וואס האבן אמאל גענומען די תורה, און די תורה איז אונזער גיידענס. נו אויב ס'איז דיין גיידענס פון לייף וויאזוי קומסטו דיך צו אווערדראג? איך האלט א יעדע רב און יעדע רעבע וואס האט גערייכערט ציגרעטלעך איז אויך געווען א בעל עבירה אן עבריין, משל ווער ס'זעהט פיקטשערס פונעם אמרי חיים ווי ער זיצט אזוי מיט אזא גאווה און בלאזט אזוי דעם רויעך, איך האב אלץ געהאלטן אפילו ווען כ'האב געלערנט אין וויזשניץ כ'האב אלץ געהאלטן דאס איז א חוצ חוצפה שאין כמוהו, און אמאל האט מען אים געזאגט ער זאל נישט רייכערן ווייל עס קען מאכן קענסער, זאגט ער גערייכערט פלייש האלט זיך לענגער, יעדער רב און יעדע רבי וואס האט גערייכערט איז א בעל עבירה געווען, פארוואס? ווייל ער האט אויסגעלערנט דעם עולם אז מען מעג דאס טון, זיי דערציילן מעשות פון בעל שם מיט מוצאי שבת מיט א פיפקע, האט עס אנגעשטופט מיט א פיפקע, איר ווייסט וואס די היינטיגע יוגנט זאגן? די היינטיגע יוגנט זאגן אז דאס איז געווען דראגס, וויד, דאס איז געווען מאראוואנע, דאס איז געווען אלע אנדערע זאכן. ביסט א רעבע דו מוזט רייכערן גיי אין וואלד און רייכער ס'איז א חוצפה אין א רשעות אז א רעבע רייכערט און ס'איז א חוצפה און א רשעות אז א מלמד רייכערט איך האלט א מלמד וואס קומט אריין אין חדר און רייכערט דארף מען אים ארויס ווארפן און אז ער האט די ברוינע פינגער פונעם רויעך דארף מען אים מעביר זיין און די זעלבע איז די אלע מידות רעות אז מ'זעהט אז א מלמד אדער אז א רעבע האט עס זאל מען זיך נישט דרייען ביי דעם מענטש. אז מען זעט אז ער שיכור'ט, זאל מען אים איבערלאזן, אז מען זעט א מלמד רעדט ניבול פה, צי ער רעדט מיאוס'ע זאכן, די קינדער לערנען זיך דאך דאס אויס, מען דארף זייער וואטשן אויף וועם אונז קוק מיר ארויף, ס'שטייט כל כלה שעיניה יפה אין כל גופה צריכה בדיקה, און וואס טייטש שעיניה יפה, ס'האט שיינע אויגן? שעיניה יפה מיינט מען די וואס זיי קוקן אויף איר, די טאטע די מאמע, די מחנכים, אויב זיי זענען פיינע מענטשן, דארף מען איר נישט בודק זיין, ווייל זי האט זיכער געלערנט גוטע זאכן, איז מען דארף זייער וואטשן. די ראול מאדעל פון יעדע פעמילי און פון די מלמדים און פון די רבנים זאל זיין א גוטע ראול מאדעל, וואס דו קוקסט אן אז אהרן און זלמן לייב, דאס איז אזאלעכע צוויי מושחתים, מען קען נישט האבן אן ארגערע ראול מאדעל ווי זיי, נישט דא, שלאגן זיך ארום צוויי ברידער ביליאנערן, זיי האבן נישט צוגעלייגט א האנט אין קאלט וואסער, יעדער האט זיך גענומען זיינע גענגסטערס זאל זיך שלאגן פאר אים, מען האט קיינמאל נישט געזאגט בין אדם לחבירו א גוט ווארט. גערעדט, און מ'האט קיינמאל נישט געזאגט א נארמאלן דברי מוסר, אלץ האט מען גערעדט און גערעדט מיט די ציונים מיט די אלע זאכן וואס זיי האבן געוואלט רעדן, וואס דאס האט זיי נישט גערירט. מ'מאכט פראטעסטס אין ארץ ישראל, מ'זעט ווי איינער שטייט דארטן ביי א פראטעסט אין א סטאר, און מיט די הענט, ער האט א כשר'ן פאון, אמת ער האט א כשר'ן פאון, און מיט די הענט כאפט ער אן דארטן א פרוי ביים אחור. מ'זעט דאס אלעס איז אפענע קארטן היינט. האסט געהערט איינמאל א גוט ווארט, בין אדם לחבירו פון אהרן צי פון זלמן לייב, זיי זענען דאס נישט גורס, זייער טאטע האט עס אויך נישט גורס געווען, זיך ארום געראצעכעט מיט די רעבעצען פאר גארנישט, ביידע ליגען אינעם זעלבען אוהל, סאו וואס איז יעצט? ווען איך בין געגאנגען אין סקול צו לערנען אקאונטינג איז געווען דער פראפעסער א איד, האט ער געזאגט א גוט ווארט, ער זאגט אז אין די אקאונטינג איז דא א דזשאוק וואס גייט אזוי, אן אקאונטענט איז געשטארבן נאך זיבעציג יאר, ער שטארבט אפ און ער קומט ארויף צום רבונו של עולם זאל געבן דין וחשבון, איז פאר ער הייבט נאך אן זאגט אים דער רבונו של עולם יעצט וויל איך דיר געבן די זיבן צענט וואס דו האסט געזוכט א גאנץ לעבן אין די בוקס, ס'האט דיך אלץ געפעלט אין טרייעל באלאנס זיבן צענט צו וויפיל, קודם האסטו די זיבן צענט יעצט ביסטו בארואיגט? פיין, יעצט פרעגט דער רבונו של עולם ביסט געווען אונטן זיבעציג יאר וואס האסטו יעצט געטון פאר מיר? די זיבן צענט האסטו שוין געטראפן, די זעלבע דא אויכעט. וואס האט סאטמאר געטון אדער עני חסידות, עני חסיד, בעלז איז אויך די זעלבע, די זעלבע גענגסטערס, די זעלבע מערדערס, ווער ס'האט נישט געהערט אויף בעלז, וועלכע רב ס'איז נישט געפארן אויף בעלז האט מען אים יורד לחייו געווען, און היינט איז עס דער סקווערע שייגעץ, א איד זאל גיין נעמען אינסטראקשען און הדרכה פונעם סקווערע שייגעץ, דאס איז א משוגענער. דער מענטש איז נישט קיין נארמאלער מענטש, ער איז א סאדיסט, א רשע, דאס איז אלעס וואס דער מענטש איז, און מען זאל זיך לערנען ביי אים עבודת השם? מען קען זיך לערנען ביי אים צו זיין א רוצח און פארברענען מענטשן און צושיסן קארס מיט די ווינדאוס? דער מענטש איז דאך א לאו לייף, דער מענטש האט אין זיין לעבן קיין ווארט נישט געלערנט, פונעם ערשטן טאג איז ער געווען ביזי ארויסצורודפ'ן רב איציק'לען, און ער איז געווען ביזי ארויסצורודפ'ן דעם מיט יענעם. און איך האלט נאך א זאך. איך האלט אז ער איז שוין נישט נארמאל ווייל ער ווייסט דאך אז פארברענען קארס און האקן קארס ער ווייסט דאך די סוף גייט דער עולם אויסלאכן זיך דער עולם גייט אים אנפייפן ער גייט יעצט צו די פאליס ס'עט זיי גארנישט העלפן זיי ווילן דאווענען אין פרידוואלד זאלן זיי דאווענען אין פרידוואלד זיי מוזן נישט דאווענען אין אזא בית מדרש וואס איז געפאקט סאו דער סוף איז אז ער היז גאנא לוז ער איז א לוזער און ווען ער וועט פארלירן וועט ער ביג טיים פארלירן נאר וואס איך האלט אז ער איז שוין נישט יעצט נארמאל אויך נישט. יעדער מענטש ווערט דאך עלטער, יעדער מענטש וואס איז דורך געגאנגען דעם זעכציגער יארן און דעם זיבעציגער יארן ווייסט, די מח ארבעט שוין נישט אזוי, איך האלט אז דעם מענטש דארף מען שוין שיקן אויף פענסיע דארטן אויף דעם האדסן, ווי ער האט די הויז אויפן האדסן, און דארטן דארף מען אים לאזן אליין, לאז דער הונט בילן אליינס, מען דארף אים שוין נישט אויסהערן גארנישט, מען טאר נישט, ער קען ענק פארפירן, איך האב יעצט אפגעקאלט א רב וואס איך קען אים, פון סיאטל וואשינגטאן, ווייל איך בין געפארן דארטן זען די מקווה, זאגט מיר דער רב הער אויס איך בין שוין אין פענשן, ס'איז דא א יונגער רב, זאג איך אים.

ארץ. זיי קענען נאך פירן? אהרן קוקט דאך שוין זיינע חידושי תורה מיט א צעטל, אז ביי אונז ווי ס'עט נישט צומאכן די אויגן איז צרות. יעצט איך וויל ענק פרעגן, דער סיגעטער די לעצטע צען יאר פון זיין לעבן האט נישט מער קאליע געמאכט ווי ער האט פארראכטן? נו, אז ער האט מער קאליע געמאכט ווי פארראכטן וואס האמער געהאט דערפון? מ'האט גענומען א חיה וואס זאל האווערן אויפן רבינ'ס שטול, און דאס איז זייער זייער נישט גוט. א גוטן שבת און א פרייליכן לג בעומר.